א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור אל הכהנים ואמרת אליהם. זאגט רש"י להזהיר גדולים על הקטנים. וואס דאס מיינט איז, ס'איז דא אזא מין זאך וואס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, קדושת הזיווג. ווען א מענטש באהעפט זיך מיט זיין פרוי צו מאכן קינדער דארף ער עס טון בקדושה. ס'דא די ניין מידות, מ'האט אין זין אנדערע וכדומה, איינס איז בני נידה, טאמער זי איז א נידה, בקיצור, מ'דארף עס טוהן בקדושה וטהרה, דער זוהר הקדוש איז ביזי מיט דעם זייער אסאך. יעצט, רבי שמעון בר יוחאי זאגט, גדול הוא כיבוד אב ואם, שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, דער אייבערשטער האט צוגעשטעלט כיבוד אב ואם נאך פאר זיך, ער האט געמאכט, די עלטערן מער ווי זיך. דאס טייטש אז טאמער דארף מען אמאל באדינען די עלטערן און ס'קומט א צייט מען דארף גיין דאווענען פונקט דעמאלטס און מ'קען נישט טון ביידע, זאגט דער אייבערשטער נעם קער פון דיין טאטן און דיין מאמע. אזוי שטייט אין ירושלמי פאה, פרק א', הלכה א'. יעצט, דער רבי שמעון ברענגט אויכעט אין זוהר הקדוש אין ויקרא דף קט"ו, עמוד ב', ברענגט ער אזוי, כבד את אביך ואת אמך, ואוקימנא, האבן מיר איינגעזעצט אין די גמרא מסכת קידושין דף ל"א עמוד ב', במיכלא, מען דארף געבן צו עסן פאר עלטערן, ובמשתה, מען דארף זיי געבן צו טרינקען, ובכלא, האי בחייוי דאתחייב ביה, אין אלע זאכן וואס מען איז מחיוב צו טון פאר א טאטן, זאגט רבי שמעון מורא'דיגע ווערטער, בתר דמית, נאכדעם ווען ער שטארבט, איז אי תימא וועסטו וועלן זאגן הא פטור מניה ווערט ער פטור ווייל דארף מען שוין נישט געבן צו עסן און צו טרינקען, זאגט ער לאו הכי עס איז נישט אזוי דאף על גב דמית כאטשיג ער איז געשטארבן אתחייב ביקרא יותר איז ער נאך מחיוב מער אין כבוד כיבוד אב ואם ווייל דארט אין הימל קען מען נישט פארציילן אז

אזוי האט געזאגט דער הייליגער חידושי הרי"ם. סאו ווען עלטערן זענען שוין אויף יענע וועלט זעען זיי אסאך מער, זעען אסאך מער און זיי ווייסן וואס ס'טוט זיך. איז ממילא האב איך אזוי געטראכט, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אין מסכת מלקות שטייט דארט אזוי אז רבא האט אנגעווינטשן יעדן יולדת יהי רצון ס'זאל זיין דער ווילן פון אייבערשטן שיהי' הולד כרבי שמעון בן יוחאי. הערט א מעשה, אלע קינדער זאלן זיין ווי רבי שמעון. למעשה וואס דאס מיינט איז אז. מען ווינטשט אן די מאמען אז דאס קינד זאל פארשטיין אזוי ווי ר' שמעון פארשטייט אז פון כיבוד אב ואם איז מען קיינמאל נישט פטור, כיבוד אב ואם מיינט אז נאכדעם ווען זיי לעבן שוין נישט אפילו, מען פירט זיך ערליך אזוי ווי די טאטע מאמע האט זיי אויסגעלערנט, דעמאלט איז עס אזא געוואלדיגער כבוד אין הימל, דער אייבערשטער קומט ער באגריסט זיי און ער פריידט זיך זיי האבן איבערגעלאזט אזעלכע וואוילע ערליכע אידישע קינדער. קענסט זאגן נאך א בחינה אז דאס מיינט צו זאגן אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי זאלסטו געבוירן, רבי שמעון בן יוחאי איז געווען דער גרעסטער מחמיר אין פגם הברית, זאגט מען זאלסט גיין כאטש אין דעם וועג פון רבי שמעון אז זאלסט אנערקענען אז דער ענין פון פגם הברית דאס איז דער גרעסטער חטא וואס איז דא. יעצט, ס'שטייט אויך אין זוהר הקדוש אין דף. ק י ב עמוד א' שטייט אזוי, אמר רב יהודה אמר רב, צריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמיש, א מענטש דארף זיך מקדש זיין בשעת תשמיש, ונפקי מיניה בני קדישא, ס'וועט ארויסקומען דעמאלטס פון אים הייליגע קינדער בני מעליא, קינדער וואס האבן א ווערד, דלא מסתפי מיצר הרע, זיי האבן נישט קיין מורא פון א יצר הרע, זיי זענען שטערקער פון יצר הרע, שנאמר אז ס'שטייט והתקדשתם והייתם קדושים, אז די עלטערן הייליגן זיך, ברענגען זיי אראפ קינדער וואס זענען מורא'דיג הייליג. סאו דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף וויסן, ס'איז יעצט רבי שמעון'ס צייט, ס'איז ל"ג בעומר, און ס'איז אויכעט ווי מען זאגט להזהיר גדולים על הקטנים, מען דארף אנווארענען די עלטערן אז זיי זאלן זייער אבאכט געבן בשעת תשמיש, ס'איז דא הלכות אין שולחן ערוך אין סימן ר"מ, און דאס איז אין אורח חיים, און נאכדעם איז דא אין אבן העזר אין סימן קג, איך האלט מען דארף דאס פארלערנען געהעריג, ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי ווייסן גארנישט. איך רעד דאך נעבעך צו די יונגעלייט, ווען ממש זיי האבן גארנישט געוואוסט, פארלאזט זיך דאס מיידל ווייסט, דאס מיידל פארלאזט זיך דער בחור ווייסט, און נאכדעם האבן זיי חתונה, און למעשה ווייסן זיי ביידע גארנישט. און אז עלטערן פירן זיך ווי עס דארף צו זיין, איז אויטאמאטיש האבן די קינדער א געוואלדיגע קדושה, און זענען נאכדעם נישט בועט אין די עלטערן. יעצט. ס'איז דא אין מיין שכינות האט געוואוינט א יונגערמאן, ער יענע אינגערמאן פלעגט מיר אלס זאגן ער זינדיגט, זאג איך אים איך זינדיג אויכעט, דו האסט דזשוינד די קלאב, ס'איז געמאכט מען זאל זינדיגן און תשובה טוהן, אוודאי ס'איז נישט געמאכט אחטא ואשוב, אבער אז מ'זינדיגט טוט מען תשובה, הייבט ער אן צו וויינען איך זינדיג באמת איך גיי ארום מיט גויטעס, פרעג איך אים וואס דו האסט נישט קיין ווייב, זאגט ער יא, די צרה איז אז מיין ווייב איז א תלמיד א תלמידה פון איהר טאטן, איר טאטע איז פון געווען פון די גרויסע חסידים ביי די ר' אהרלעך, און ער האט איר געלערנט הלכות קדושה, האט אויסגעלערנט נאר איין מאל א וואך משבת לשבת, און אויך ער האט אויסגעלערנט אז פארשטייט זיך הלכות וסתות מיט פרישה לפני הוסת, די אלע זאכן פלעגט ער זאגן אז ס'קומט אים אויס אמאל איין מאל א חודש און אמאל צוויי מאל א חודש צו וואוינען מיט די פרוי, ממילא איז ער הונגעריג גייט ער ווי מען טאר נישט. זאג איך אים, אה, אקעי, איך וועל ארויפקומען צו דיין ווייב מיט דיר און איך וועל איר מסביר זיין, האב איך איר געזאגט אזוי, דו ווייסט, דאס וואס דיין טאטע האט דיר געזאגט משבת לשבת מיינט מען נישט נאר איינמאל א וואך, מען מיינט אזוי, אפילו ווען דו וואוינסט מיט דיין מאן יעדע נאכט, זונטאג נאכט, מאנטאג נאכט, דינסטאג נאכט, מיטוואך נאכט, דאנערשטאג ביינאכט, פרייטאג צו נאכטס איז אן עקסטערע מצוה, ס'איז אזוי ווי, איך האב איר מסביר געווען, עס איז אזוי ווי שמיני עצרת, ס'איז א רגל בפני עצמו. האָט זי אָנגעהויבן אַזוי ביטערלעך צו וויינען, האָט זי געזאָגט, שוין זיבן, אַכט יאָר, וואָס איך וויל אויכעט מקיים זיין די מצוות, און מיין גוף פאָדערט אויכעט וואָס יעדנס גוף פאָדערט. נאָכדעם פרעגט זי מיך, איר זענט זיכער, אַז דאָס האָט מיין טאַטע געמיינט, ווייל מיין טאַטע לעבט שוין נישט? זאָג איך, לאָמיר דיר זאָגן, ס'איז אַזוי זיכער, אַזוי ווי ס'איז יעצט ביינאַכט, ס'איז געווען ביינאַכט, אַזוי זיכער, אַז דאָס האָט דיין טאַטע געמיינט, האָט ער נאָר נישט מסביר געווען, טוט זי דען געמיינט? האט שוין חתונה געמאכט די קינדער ער האט שוין אייניקלעך ס'צום היינטיגן טאג ווען ער זעהט מיך נאכאמאל שכוייח שכוייח דאס איז א מענטש דארף וויסן מקדש עצמו מיינט נישט ער זאל וואוינען וואס ווייניגער דאס מיינט נישט מקדש עצמו פונקט ווי די מחנכים זאגן זאלסט וואוינען איין מאל א וואך צו צוויי מאל א וואך וואס גייסטו יענעם זאגן גייסטו אים זאגן וויפיל גלעזלעך וואסער ער זאל טרינקען אויך יעדער האט דאך זיך זיינע שוועריקייטן אין לעבן און א מאן איז נערוועז. דארף ער עס האבן מער, אמאל זי איז נערוועז דארף עס האבן מער, ווען זי איז א מינקת אדער מעוברת דארף עס האבן מער, צו יענעם געבן א כלל, די אלע כללים זענען גארנישט ווערט. למעשה מען דארף נאר וויסן וואס דאס הייסט קדושה, קדושה הייסט אז מען מוז עס טון ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער מען מוז מאכן זיכער אז. מען טוט עס, מען איז פולי אוועיק, אזוי ווי די גמרא ברענגט אז די בית מונבז וואס האבן משמש געווען בייטאג, והודו להם חכמים, הגם אונז פסק'ענען מען טאר נישט בייטאג, נאר פארוואס האבן די חכמים געהאלטן אז ס'איז גוט? ווייל זיי זענען געווען שלעפעריג ביינאכט, איז במילא האבן זיי דאך נישט געטון מיטן פולן חשק, אז מען טוט עס מיט חשק זענען די קינדער געזונט, מען זאגט א ממזרישן קאפ, פארוואס? ווייל א ממזר טוט מען מיט געוואלדיגע תאווה, איז במילא איז ער זייער קלוג, וויפיל חשק מען טוט עס אזוי קלוג און אזוי געלונגען ווערן די קינדער. איך טראכט צו זאגן כ'האב א געדאנק וואס קיינער זאל מיך נישט קוואוטן, קען זיין וועגן דעם אויף דער עלטער איז דא אזויפיל מאנגאליענס ווייל ער וויל שוין נישט און זי וויל שוין נישט און ער האט שוין מורא אז אפשר וועט עס זיין א מאנגאליען און זי האט מורא און ממילא געלונגט עס א מאנגאליען. מען דארף עס טון מיטן גרעסטן חשק אזוי ווי מען האט עס געטון ווען דו האסט חתונה געהאט. און דאס איז וואס ר' שמעון האט געזאגט פאר דעם מענטש, איך האב עס דערציילט, אז זאלסט דיך גט'ן פון דיין פרוי זאלסט מאכן די גרעסטע שמחה אזוי ווי דאס ערשטע מאל וואס האסט חתונה געהאט, די שמחה האט געמאכט אז זי זאל קענען נאכדעם האבן קינדער, מען דארף עס טון מיט חשק, ס'איז דא וואס זיי טראכטן פון אנדערע זאכן דעמאלטס, ניין, איך בין געווען א בחור, איך האב געפרעגט אמאל דעם אמרי חיים, איך וואלט געוואלט פטור ווערן פון תאוות אכילה, אפשר קען מיר דער רבי געבן א ברכה איך זאל נישט פילן קיין טעם אין עסן. האט ער מיר גענטפערט אזוי, אויב דו וועסט נישט פילן א טעם אין עסן טארסטו נישט מאכן קיין ברכה, און אויב דו וועסט נישט פילן קיין טעם אין עסן וועסטו נישט עסן, וועסטו חלילה שטארבן. זאגט ער, א מענטש מוז יא פילן א טעם און ער מוז מעלה זיין דעם טעם פארן אייבערשטנ'ס וועגן, אין דעם איז דא א ניצוץ קדוש און דאס איז מען מעלה. דאס זעלבע אויך אין תשמיש, דאס איז די גרעסטע תאווה וואס איז דא, און ממילא דארף מען דאס אויך מעלה זיין פארן אייבערשטן, זאלסטו עס טון מיט אהבה, מיט ליבשאפט, זאלסט ברענען פאר די תאווה, אבער האבן הייליגע מחשבות, אוודאי נישט צו טראכטן פון רעבעס, ס'איז דא וואס זיי טראכטן פון די רעבעס, קענסטו טראכטן פון די רעבעצן אויך פאר דעם געלט, דאס איז מיאוס, דו דארפסט טראכטן ווי שיין דיין ווייב איז, און דו דארפסט טראכטן ווי ליב דו האסט זי, און קענסט טראכטן פונעם הייליגן באשעפער, קענסט טראכטן פון שם הוויה, אבער דו מוזט פילן א טעם, ווייל לויט וויפיל דו וועסט פילן א טעם, לויט אזוי וועלן געלונגען די קינדער, און טאמער נישט, וועלן זיי נישט געלונגען חלילה. קדושה הייסט די הכנה צו די זאך. איך בין געווען א מדריך יארן פאר חתנים, ער איז געווען א גרויסער צדיק, איך וויל נישט יעצט זאגן זיין נאמען ווייל ס'איז אויפן האטליין וויל איך עס נישט זאגן, האט ער מיר געזאגט זאלסט זיי לערנען אז אין בעדרום איז אלעס מותר, חוץ די פאר סעיפן אין שולחן ערוך וואס מען טאר נישט, וועט נישט זאל דעמאלטס זיין פרום און ער וועט זיך פארגלייזן די אויגן און ער טראכטן פון דעם צדיק און פון יענעם, נאנאנאנאנאנאנא, טראכט ווי שיין דיין ווייב איז און ווי ליב דו האסט זי, און טראכט אויך פונעם הייליגן באשעפער. זיי דיר מצייר די שם הוויה צו כדומה, אבער זיכער נישט פון קיין לעבעדיגע צדיקים און אפילו וואס זענען שוין שוכני עפר, דו האסט עס נישט קיין רעכט צו טוהן. ס'איז א שאלה צו דאס איז נישט נוגע צו בני תמורה. זאגט דיר די תורה אן להזהיר גדולים, זאג אן די עלטערע, די טאטעס, ווילסט זען נחת פון די קינדער על הקטנים, זאלסטו אבאכט געבן אויף די קליינע ווען דו גייסט זיי מאכן, ווען דו גייסט דיך מדבק זיין מיט דיין פרוי, זאלסטו וואטשן זאלסט עס טוהן בקדושה, און אוודאי שמועסט מען דאך אז זי מוז זיין ריין, זי טאר נישט זיין קיין נידה. און אזוי ווייטער, אבער די עיקר זאך איז זאלסט עס טוהן ווען די ברויכסט עס, פארשטייט זיך אז מען לערנט תורה ברויך מען עס נישט זעקס מאל א וואך, אבער אז די פילסט די ברויכסט עס אדער די פילסט די זינדיגן איז עס א מצוה, און ווער שמועסט נאך אז די פילסט אז זי ברויך עס, זי איז נאך מיד אדער מינקת, זאלסט עס זיכער טוהן, ווייל פון די אלע וואס האבן געלעבט אין קדושה און פרישות איז ארויס געקומען שלעכט, ס'איז געווען א רב אין ירושלים, ער איז געווען דער הויפט רב ביי די עדה יארן, ער האט געפסקנט די שווערסטע שאלות. זיין פרוי פלעגט קומען צום חזון איש וויינען אז ער קוקט זי נישט אן מחודש לחודש, האט זיך געהאלטן פאר א תלמיד חכם. דער חזון איש האט אים געלאזט רופן און ער האט אים געזאגט אז מצוות עונה איז א מצוות עשה דאורייתא און דו טארסט עס נישט מבטל זיין. האט דער חזון איש געזאגט, צום סוף וועט דער יצר הרע אין דיר נקמה נעמען געווארן עלטער, איז ס'האט געהאלטן דארטן אז ער איז געווארן א משכב זכור'ניק אין א מקווה אין ירושלים און מ'האט עס פארציילט פארן תולדות אהרן רבי מ'האט עס פארציילט פאר. דעם בית דין בית דין האט זיך געשעמט ר' פנחס עפשטיין האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט אים האט דער תולדות אהרן רבי געזאגט ר' אברהם יצחק קאהן איך וויל נעמען קער פון אים מ'האט גערופן א גרויסע אסיפה ס'דא א שווערע שאלה צוזאמגעזעצט דעם גאנצן בית דין אלעס אינאיינעם און דער תולדות אהרן רבי האט זיך אויפגעשטעלט און אים געזאגט דו שייגעץ דו נואף זאלסט ארויסגיין פון דא דו ביסט אויס רב און אז טאמער דו וועסט נישט פארלאזן דא וועלן מיר דיך געבן א משכנתא. און ער האט געסעטלט די זאך. דער בעל דבר האט זיך נוקם געווען יעדן אינגערמאן, דו לעבסט אין קדושה און פרישות, אט די ענד וועסטו נכשל ווערן. די וועלט איז היינט נישט געמאכט מ'זאל לעבן אין קדושה און פרישות, נאר מ'זאל לעבן אין קדושה און אין יראת שמים וואס מ'מעג. און וועגן דעם זענען אלע רעבישע קינדער חזירים, און אלע מלמדים חזירים, ווייל זיי זענען משבת לשבת אידן מיט שיפע טאשן, מיט ריפסענע בעקיטשעס. ערגעץ מוז ארויסגיין די תאווה. א יומען בינג איז א יומען בינג, אז ער טוט עס נישט מיטן ווייב וועט ער עס טוהן מיט אנדערע. יעצט ווייל די טאטעס זענען זיך נישט מקדש בשעת תשמיש און זיי טראכטן פון אנדערע זאכן און זיי רעדן מיטן ווייב דברי חשק און דברי ניבול און ער טראכט פון א צווייטע און זי טראכט פון אן אנדערן איז במילא איז נישט דא קיין כיבוד אב ואם אויך נישט און דאס איז זייער שלעכט רוב טאטעס וואס זיי האבן פראבלעמען מיט קינדער איז ווייל זיי ווייסן אז זיי האבן זיך ביטערליך אויפגעפירט. נאכדעם כאפט זיי שוין א משכב זכר'ניק אין מקווה, נאכדעם גייט שוין אלעס, ווי מ'זאגט, טוילא טולא במקילחו, ס'גייט שוין אלעס קרום. יעצט, רבי שמעון בן יוחאי זאגט אז אמר רבי ירמי' משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, איך קען פטר'ן די גאנצע וועלט פונעם דין, מיום שנבראתי, פון ווען איך בין געבוירן עד עתה, ביז יעצט. ואלמלא אליעזר בני, ס'איז דארף זיין אלעזר, אבער עס איז שוין דא אין די גרסאות, און ס'איז אויכעט דא אז ר' אלעזר הקליר צו ר' אליעזר הקליר, ס'איז נישט מבורר,

און פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן ביז צום סוף ווי זי שטיין יעצט, וואס איז געווען די גרויסע יחוס פון ר' אלעזר? ר' אלעזר, ר' שמעון בן יוחאי איז געגאנגען אין די הייל, האט נישט געהאט קיין ברירה, מ'האט אים געוואלט הרג'ענען, ר' אלעזר איז מיטגעגאנגען אלס כיבוד אב, זיין טאטע זאל האבן א חברותא און זיין טאטע זאל נישט זיין אליין, דאס איז א גרעסערע בחינה פון דעם ר' שמעון, ר' שמעון איז אנטלאפן ווייל די רוימער האבן געוואלט הרג'ענען, ר' אלעזר האט געזאגט איך גיי עס טון פאר מיין טאטן, איז ער געזעסן אין די הייל צוועלף יאר און נאך א יאר כיבוד אב, דאס קען ראטעווען די גאנצע וועלט. און ווער איז געווען יותם בן עוזיהו? ווער איז ער געווען? זאגט רשי, איך זאג ענק נאך א רשי אין מסכת סוכה, פרק לולב וערבה, דעם פערדן פרק, דף מה עמוד ב', יותם בן עוזיהו זאגט רשי צדיק היה, ער איז געווען א צדיק, ועניו יותר משאר מלכים, ער איז געווען א גרעסער עניו פון אלע קעניגן, וזכה בכיבוד אביו, און ער איז זוכה געווען זאל מכבד זיין זיין טאטן, עליו נאמר אויף אים שטייט אין מלאכי, קפיטל א', בן יכבד אב, אז א זון וואס איז מכבד א טאטן. זאגט רשי, וואס איז געווען דער כיבוד אב? שכל הימים שהיה אביו מצורע, עוזיהו איז דאך געווען א מצורע, איז ער דאך געזעסן מחוץ למחנה, והוא און דער יותם זיין זון היה שופט עם הארץ, ער האט גע'משפט דאס לאנד, כדכתיב עס שטייט אין מלכים ב' קפיטל טו, ויותם. בן המלך על הבית, שופט, איז די גאנצע צייט לא נטל עליו כתר מלכות בחייו, ער האט נישט אנגעטון זיין טאטנ'ס קרוין כאטשיג ער איז געזעסן מחוץ למחנה און ער איז געווען א מצורע, וכל דינין שהיה דן אמרם בשם אביו, אלעס וואס ער האט גע'פסק'נט האט ער אלץ געזאגט מיין טאטע האלט אזוי, א מורא'דיגע זאך. און ער זאל זוכה זיין אז קינדער זאלן באמת מקיים זיין כיבוד אב, פעלט זייער וויכטיג אויס, זייער וויכטיג אז די עלטערן זאלן. זיך מקדש זיין בשעת תשמיש און זאלן האבן וואוילע קינדער, ווען נישט זענען זיי בני תמורה, בני גרושת הלב, זיי טוען אן אלע צרות פארן טאטן, אזוי ווי דוד המלך זאגט, כי אבי ואמי עזבוני, מיין טאטע און מאמע האט מיך איבערגעלאזט, והשם יאספני, זאגט דער מדרש, דוד המלך האט געזאגט, דער טאטע ענדיגט זיינע תענוגים פון תשמיש, דרייט ער זיך אויס צו די רעכטע זייט, די מאמע ענדיגט אירע תענוגים דרייט זי זיך אויס צו די לינקע זייט, און איך בלייב אליינס, און ווען נישט דער אייבערשטער. בין איך ממש אליינס. יעצט, כ'האב געטראכט א שטיקל מילתא דבדיחותא וועגן די הילולא פון ר' שמעון, ווערט געברענגט אז ר' שמעון האט געגעסן חרובין א גאנצע וואך, פון שבת לשבת, ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז שבת איז עס איז געווארן א טייטל, א דעיט, יעצט, די משנה ברענגט אין מסכת סוטה, דף לב, נו, אלו נאמרים בכל לשון, פרשת, סוטה, וידוי מעשר, קרישמע, תפילה, ברכת המזון, לויבן דעם אייבערשטן פאר עסן מעג מען זאגן אויף וואסערע שפראך מען וויל, מען מעג אויף ענגליש בענטשן, ווער ס'קען נישט בענטשן לשון קודש איז קען ער בענטשן אויף ענגליש, בקיצור האב איך געטראכט אזוי, ס'איז א מילתא דבדיחותא, ס'איז דא א איד האט מיר געזאגט אז ראש השנה ווען מען מאכט די אלע סימנים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב דאס אלעס איז עסט ער אויכעט סעלערי מיט רעיזן פארוואס ער בעט דעם אייבערשטן אז דער באלעבאס זאל רעיזן דעם סעלערי, דער סעלערי. איז האב איך געטראכט אזוי, עונת תלמידי חכמים דאך מליל שבת לליל שבת, און אידישע טעכטער דארפן דאך שידוכים, איז ביי ר' שמעונ'ען האט זיך עס איבערגעדרייט אויף א דעיט, א דעיט מיינט א בחור זעהט א מיידל, א מיידל זעהט א בחור, איז יעצט איז א צייט מען זאל מתפלל זיין אז ס'זאל זיך יעדן איבערדרייען, פון די חרובין, פון די שווערע הארטע באקסער זאלן ווערן ווייעכער, און ער זאל טרעפן א גוטן דעיט.

ס'איז העכער א מיידל סקול דאס הייסט ס'איז א כלי מקווה וואס איז געבויעט אין א בילדינג וואס דארטן איז דא העכער דעם א מיידל סקול. איך וועל דארפן פאררעכטן יעצט דעם דאך און מ'וויל שוין טוישן די וואסער, מ'האט שוין נישט געטוישט א יאר, איז צוגעקומען די פרינציפל, איך בין געווען דארטן נאך א חשובן רב פון פלעטבוש, א רב מיט א לאנגע ווייסע בארד, צוגעקומען די פרינציפל, אנטשולדיגט, דאס איז א מיידל סקול. און עטס קענטס נישט אריינגיין, זאגט יענער רב, מען דארף דאך אבער באקוקן דעם דאך, האבן זיי געזאגט די סקול ענדיגט זיך פיר אזייגער, נאך פינעווע קענט איר קומען, געבטס צייט די מיידלעך זאלן אהיים גיין, אונז האבן מיר ביידע אזא הנאה געהאט, עד כדי כך פונקט איז אנגעקומען די רב פון די מיידל סקול, זי איז געגאנגען און זי האט געבעטן רשות ביים רב, האט די רב געזאגט ער לאזט אונז ארויף ווייל ער קען אונז, ווייל די מקווה איז שוין אונטער מיין דזשוריסדיקשען פופצן יאר, האב איך געזאגט דעם רב ניין. אויב זי פארשטייט שוין אז מ'טאר נישט אריינלאזן א פרעמדע מענטש אין בנין איז עס ביי מיר א כבוד ווייל דאס איז אלס וואס איך האב אנגעדרייט. סא, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א נייע זאך איז ארויסגעקומען א כשר'ע סוויטש אום שבת מ'זאל עס קענען אויסלעשן אום שבת די לעקטער און אנצינדן. דער היתר איז געבויעט אז ס'איז א גרמא דגרמא. ס'דא דא איינער ביי אונז ער הייסט ר' דוד הארפענעס ער איז א גרויסער מומחה אין הלכות שבת האבן זיי אים אריינגעדרייט אין דעם און ער האט געגעבן א היתר דערויף.

זאגט ער איך צי צוריק, זאגט ער איז דו האסט דאך א חיוב ארויסצושטעלן, דאס איז אלעס ביזנעס, אזוי האבן א פנים די מקווה'ס היינט, און אזוי האבן אלע א פנים, איך הער זאגן אז די גאנצע חלוקה וואס מען האט געטיילט, זאליג האט געטיילט פאר פסח, מען האט עס פונעם טראק געטיילט, דאס יענץ, די אלע טרייפענע טשיקנס האבן געהאט פראבלעמען מיט געוויסע זאכן, און דאס האט מען געטיילט פארן עולם, לא ידעי ער האט נישט קיין געלט צו מאכן פסח.

אין תורה אין אין אין אין יראת שמים אין אהבת השם אין יראת השם ער האט געזעהן ס'ליגט דערין חיות אים האט מען נישט געלערנט ס'איז נעבעך די די מנהלים שולדיג און די מלמדים קיצור ער איז געגאנגען צו פני השי ת גייט צוריק קערן זיך צו אידישקייט מ'גייט צוריק ווערן א איד ער האט נאכאמאל חתונה געהאט ער האט גענומען א ווייבל וואס האט אויך שוין געהאט א קינד און ער האט איר געזאגט איך טו תשובה און איך גיי ווייטער זיך פירן אידיש האט ער געזאגט פאר מיין קרוב זאגט ער דו זאלסט וויסן ווען נישט נחום ראזענבערג איך ווער נישט איך לערן נישט איך האב נישט חתונה אידיש איך וואלט אפגעברענגט מיין לעבן, און אזוי ווי איך הער און אלץ איז פון אן א מורא'דיגער כבוד אז איך קען צוריק ווערן א איד, און ער האט נאכגעזאגט אלעס וואס איך האב געזאגט פאר א יאר פאר שבועות, איך האב געזאגט די אידן זענען אנגעקומען ראש חודש סיוון וואס האבן זיי געטון ביז ו' סיוון, זיי האבן געזאגט אהבה רבה, זיי האבן זיך אויסגעוויינט, ער האט עס געדענקט, איך האב געזאגט אז כ'קען איינער פון די גרויסע צדיקים האבן געזאגט איך האב מורא מער פארן שבועות ווי פארן ראש השנה, ראש השנה איך על האבן א בילקעלע ווייניגער א בילקעלע מער, איך על נישט אויסבעטן אזויפיל פרנסה וועל איך מיך אביסל היציהינגען, אבער שבועות אז איך על נישט האבן דעם דביקות השם, על נישט הערן ווי דער אייבישטער זאגט נאכאמאל אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, וועל איך מיר נישט קענען מוחל זיין. און דאס האט אין אים געקאכט. איז האב איך אים געוואלט זאגן רבותי די אנדערע וואך גיי איך קומען מיט א פעסטן שיעור אויף שבועות, און דער עולם דארף אנהייבן זיך, ווי מען זאגט, צוצושטעלן אזוי ווי עס דארף צו זיין, ווייל ס'ליגט אין תורה און אין יראת שמים און אין דביקות השם געוואלדיגע געוואלדיגע גליסטונגען וואס דיין נשמה וויל אז דו זאלסט זיין ערליך, נאר ליידער ליידער האט מען דאך קיינמאל נישט געלערנט.

דאס אז ער זאגט אז רבי זי ע האט אויך די הוד האט דאס נאר א לווי'ס באליגנט ותשחק ליום אחרון יעצט אפאר טעג שפעטער לאכט מען אונז אלע נישט אויס די הוד האט די שייגעץ דו ביסט אנטלאפן עניוועי ער איז שוין געווען ביי בעל מקובלים ער האט שוין געטוהן כל דבר אסור מען זאל מיך טרייען צו משכנע זיין די אלע בעל מקובלים קאלן אפ זאג איך יעדן איינעם הער אויס ס'דא דארטן איינער וואס איז אן די ישיבה דאס איז הרב הצדיק הרב יוסף מאיר מאיר

איר, ווייל מ'האט אים סעקשועלי אביוזד. איך וויל דיך פרעגן א זאך, קענסט דאך אויף יעדע זאך אזוי זאגן, צוויי עדות קומען זאגן אז דער און דער האט דאס געטון, איז מאן יימר אז דו הייבסט אן אזוי, איז מאן יימר גארנישט. דאס איז די דרך העולם, אמרה תורה שטעלט יעדע זאך אויף א חזקה, שטעלט יעדע זאך אויפן פלאץ וויאזוי די מענטשן וואלטן עס באקוקט, און יעדער דאקטער עט זאגן ער האט זיך וועגן דעם געהארגעט, טאמער איז שוין ארויסגעקומען ווער ס'איז געווען אויף וועם ער האט זיך באקלאגט, דארף מען אים איינזעצן למען ישמעו ויראו און נישט באהאלטס עס. יעצט מען דארף אויך עפעס דורכשמועסן מיט סרול האגער, ער האט דאך גרויס עקספיריענס אין די זאכן, פרעגטס אים וואס דארטן טוט זיך. מאיר מייערס דער דיין אין בעלז האט געזאגט מען זאל הארגען נחום ראזנבערג שבת שחל בה יום כיפור, האב איך געוואלט פרעגן און יענעם איד מעג מען הארגענען סתם א שבת אויכעט? צו אים טאר מען גארנישט טון ווייל ס'איז כבוד בית בעלז? ארץ. דארף מען אויך פרעגן סרול האגער, ער איז געווארן א רבי און ער האט נישט קיין שום אנדערן פראבלעם נאך צוואנציג יאר וואס ער געליטן יסורים האט ער נישט קיין פראבלעם נאר די הויעכע שטריימלעך איז א פראבלעם יעצט ווייס ער עט אזוי ארויפפירן די שטיל פון וויזשניץ אז ס'עט זיין א שאנדע זיך צו זעצן דערויף ער האט ארויפגעגאנגען צו די בחורים רעדן ער האט געדארפט זאגן די בחורים טאמער איינער טאטשט ענק זאלט מען גיין צו די פאליס איך בין מתיר און אנזאגן אז מ'טאר זיך נישט לאזן טאטשן. האט ער א פראבלעם מיט די אינגעלייט'ס הויעכע שטריימלעך. שוין, ביז אהער האט מען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, ס'איז דאך אונזער סדר, אונזער פרשה, און אין ארץ ישראל גייט בהר, שמיטה, ס'איז ממש הויעכע צייט ס'איז ר' שמעון בר יוחאי'ס הילולא די וואך, כ'האב געוואלט קודם דערציילן א מעשה אז דער עולם זאל כאפן מער וואס דא גייט פאר. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, דערציילט מיר א אינגערמאן, ער הערט מיך אויס שוין יארן, ער מיט זיין ווייב, און זיי האבן שכנים, איז דא אזוי, דער שכן האט א יונגל פון זעקס א האלב, און ער האט א יונגל פון דריי, און נאכדעם איז דא די מיידלעך, די מיידלעך איז, דער וואס האט דעם דריי יעריגן שכן האט א מיידל פון זיבן יאר, און די אנדערע האט א מיידל פון פיר א האלב, נישט קיין חילוק, נו. קינדערלעך האבן זיך ליב צו חבר'ן איינער מיטן צווייטן, אבער איך האלט ענק אין איין זאגן, מען טאר נישט לאזן גרויסע קינדער חבר'ן זיך מיט קליינע, און מען טאר נישט, און מען דארף וואטשן, און מען דארף, און מען דארף. עניוועי, ווען ס'איז געקומען די יונגל פון זעקס א האלב זיך שפילן מיט איר זון פון דריי, איז אזוי, קודם האט זי א פאלעסי ווייל זי הערט מיך אויס, אז פון הויז לאזט זי נישט ארויס אירע קינדער. ווילסט דיך קומען שפילן, קום ביי מיר, אזוי וועל איך קענען זען אלעס וואס ס'גייט פאר. ס'איז א ריזיגע פאלעסי. למעשה אבער איז געשען אזוי אז זי וואטשט זייער שטארק, זי האלט אין איין אריינגיין אין די פלעי רום ווי מען שפילט זיך, און איינמאל קומט זי אריין זעהט זי ווי איר דריי יעריג יונגל איז אויסגעטון אראפגעצויגן די הויזן, זאגט זי אזוי נארמאל מיינט עס אז דאס קינד האט אפשר געדארפט גיין אין טוילעט, געדארפט גיין קטנים האט ער זיך אראפגעצויגן די הויזן. באט איט דאזענט ריעלי מין עניטינג, זאגט זי, אבער אזוי ווי זי הערט מיך אויס איז זי געווארן זייער סקעפטיק. זי האָט עס אָבער געטאָן זייער איידל, זי האָט נישט געמאַכט קיין בהלה און נישט זאָל דאָס קינד עס געלייקנט, און זי האָט אָנגעהויבן מער צו וואַטשן קלאָסלי, און זי האָט געקלערט, ביי נאַכט וועט זי שוין פרעגן די קינד. למעשה, זי ציט אים אַרויף די הויזן, זי פרעגט, ווילסט גיין אין טוילעט? זאָגט ער, ניין, און שוין. אַ שעה שפּעטער קומט זי ווידער צוריק, זעט זי אים ווידער מיט די הויזן אויסגעטאָן, דעמאָלט איז שוין דאָרט געווען, די מיידל אויכעט, און די מאמע רופט זי ארויס און פרעגט זי וואס גייט דארט פאר אז די הויזן זענען אים אויסגעטון, ווער ציט אים אראפ די הויזן? זאגט זי, זעסט דער און דער יונגל וואס ער קומט זיך שפילן מיט אים, ער ציט אים אראפ די הויזן, און ער נעמט אים אויכעט דא מאמי דו ווייסט ווי, און ער שפילט זיך מיט דעם. אוי וויי איז זי געווארן ווילד, בקיצור קודם האט זי געבעטן יענעם יונגל זאל מער נישט קומען זיך שפילן. שריי איך צו די פרוי, איך זאג דיך אייביג אויפן האטליין מען טאר נישט לאזן קינדער שפילן נאר די זעלבע עידזשעס. איך האב אפילו איינגעפירט אין זייער אסאך תלמוד תורה'ס אז ס'דא טוילעטס עקסטער פאר קליינע קינדער ווי פאר גרויסע ווייל די צען עלף יעריגע ווילן כאפן די זעקס זיבן יעריגע. זאגט זי זי האט געוויסט, זי האט געהערט דאס פון מיר, באט זי האט נישט געקענט נעמען די גאטס און די ליבערטי צו זאגן פאר א קינד, גיי ארויס! זאג איך פיין, נא יעצט וועסטו ליידן דערפאר. עניוועי, דער סוף איז געווען אז די פרוי האט געטון צו דער זאך, זי האט אפגעקאלט יענע מאמען, זאלסט וויסן, דיין זון ווייסט זייער אסאך, און ער האט אראפגעצויגן מיין זון די הויזן, צוויי מאל אין פעקט, און מיין טאכטער זאגט ער האט זיך געשפילט דארטן, בקיצור, האט יענע מאמע געזאגט, אזוי ווי א יעדער אין דענייעל, אה, שטותים, נארישקייטן אז זי ווייסט, פיין, דערנאך האט זי זיך מיישב געווען, זי פייפט זיך אויס, און זי גאנץ האט אפגעקאלט די הנהלה אויכעט, יעצט ברוך השם די הנהלה האט עס גענומען מיט זייער זייער אן ערנסטקייט, אמאל פלעגט עס נישט זיין, האט מען געזאגט דו לעידי, דו חזיר, דו וואס רעדסט אזוי, האט עס גענומען זייער ערנסט די הנהלה, און מען האלט נאך אינמיטן דערגיין, ווייל ווי ס'זעהט זיך אויס איז דאס קינד א וויקטעם אדער פונעם טאטן, אדער פון אן אנדערן שכן, ער גייט נאך יעצט פאר סייקייעטרי, מען גייט עס ארויסברענגען, און דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, דו ווייסט נישט ווער דיין שכן איז, דו ווייסט נישט ווער ס'האט עהם שוין געטאטשט, און דו מוזט זיין זייער קעירפול אז אפילו ווען קיינער האט עהם נישט געטאטשט, קינדער צווישן זיך, איינער גייט טו פי פי אין טוילעט, ציט זיך אראפ די הויזן, דער אנדערע קוקט, ס'ווערט פרייליך, און די זאכן דארף מען זייער וואטשן, ספעשעלי ס'קומען נאך יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם, ס'ווערט א פראבלעם. עניוועי, דער אינגערמאן זאגט מיר אז ער איז מורא'דיג צופרידן אז ער הערט מיך אויס, ווייל ווען נישט וואלט ער אינגאנצן נישט גענומען קיין אטענטשן צו דעם, ער וואלט געלאזט זאלן זיך שפילן איי די הויזן זענען אראפגעצויגן, ער האט געוואלט גיין פיפי אין טוילעט האט ער זיך אראפגעצויגן די הויזן. יעצט האבן זיי זיך אויסגעלערנט אז מען דארף וואטשן, און איך בעט יעדן איינעם, אונז האמיר אזויפיל פגעים אין די שטאט, און מען דארף וואטשן, און דאס זאגט די וואך דער חומש, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, אז די גרויסע קינדער זאלן זיך נישט שפילן מיט די קליינע קינדער, דאס ווארנט דאך די תורה אן, ווייל דארט הייבט זיך עס אן, שטעל דיר פאר א אינגל פון דריי יאר, א זעקס יעריג אינגל שפילט זיך שוין מיט זיין אבר, און דאס מיידל וואטשט עס, דאס איז א בחור שוועסטער, וואטשט עס און זי איז אינגאנצען זיבן אכט יאר אלט, און נאכדעם זעהט מען ווי ס'ווערט א קישוי אבר, מ'זעהט אלעס, כ'מיין, העי, רבותי איים טרייאינג טו טיעטש יו רייט פראם ראנג, אז דו האסט נישט די גאטס צו זאגן פאר א פרעמדן קינד מיט דריי, צוויי דריי יאר עלטער אז איך וויל נישט זאלסט זיך שפילן מיט מיינע קינדער, עווענטשעלי יו גאנא פעי ע העפטי פרייז. סאו דאס איז גענוג איך זאל ענק ווארענען, יו העוו טו וואטש אוט. מיט וועם די קינדער שפילן זיך און וואו זיי שפילן זיך. יעצט דער אינגערמאן זאגט מיר אפשר זאל ער אוועקמופן פון וואו ער וואוינט ווייל ס'איז דארט דא א יונגל וואס ער ציט אראפ די הויזן. זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, די איינציגע פלאץ וואו דו קענסט מופן וואס א יונגל וועט נישט אראפציען די הויזן איז, מ'פארקויפט יעצט אויפן אויף די טמא'נע כלי אויפן אינטערנעט פארקויפט מען יעצט אין די לבנה פראפערטי, כ'הער מ'פארקויפט שוין אין מארס אויכעט ווייל. זיי האלטן אז מען וועט אמאל פארן אזוי ווי מען פארט היינט אויף ארץ ישראל, וועט מען אמאל פארן אויבן ארויף אויך. איז דארטן, יעצט באשר הוא שם, נאך נישט דא קיין יונגלעך וואס האבן די ראטען דיין יונגל צי פאר דיין מיידל די הויזן אדער די פענטיס, באט אדער דען דעט, ווי דאס מאל דארף מען סטאפן דעם פראבלעם, סאו די איידיע איז נישט אוועקצולויפן פונעם פראבלעם, די איידיע איז צו ארבעטן מיטן פראבלעם. יעצט, איך וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא מענטשן וואס רודפ'ן מענטשן פאר גארנישט, ס'איז דא למשל א וויקטעם, דער וואס האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטש, ער האט אים געמעגט איינזעצן, ער האט געהאט אלע רעכטן פון רבנים, ער האט געהאט אלע רעכטן, ווייל דער דאסקאלאוויטש האט זיין קינד זייער ביטערליך אומגעברענגט. איז דא איינער א אינגערמאן ער הייסט משה יחזקאל העכל ער דרייווט פאר די זאלוינים און ער דרייווט אויכעט פאר פאפא ער איז אויכעט פון די משוגעים איך ווייס נישט קען זיין ער איז א קרוב וואס ער שרייט נאך דעם טאטען פון וויקטעם מיטן וויקטעם האט אים נאכגעשריגן אמאל אין א סטאר ווי מען קויפט טויס ליטל דאז הי נאו אז דער אינגערמאן האט פראטעקשען ער האט פראטעקשען מיינט אויף בעדפארד קארנער. פען האט ער אים אויך נאכגעשריגן, און אונטער דעם איז געווען א קאר, אן אנמארקד וויהיקל, און מען האט געכאפט ווידיאו פון די גאנצע סצענע. יעצט למעשה, איך וואלט אים געזאגט ער זאל אים גיין אויפפיקן, ארעסט אים, זאל ער וויסן וואס דאס הייסט דורכצוגיין דעם סיסטעם. נאר ער איז דאך א איידלער מענטש, און א פארצרה'טער מענטש, וויל ער עס נישט טון, איז ער געלאפן ווארענען דארטן בנימין האפמאן און אויך דעם ראש הקהל פון פאפא. איך וויל ענק זאגן איין זאך, די סוף וועט עטס אלע באצאלן די פרייז. ווען דער העכל גייט דורך דעם סיסטעם וועט ער זיך נישט קענען מוחל זיין, ווער ביסטו זאלסט יענעם נאכשרייען? דו ביסט גאט'ס פארזארגער? דו האסט דיך געזארגט אז דער טאטע האט שוין זיבן יאר דאס קינד אינדערהיים און ער ווייסט פונקטליך וואס מען קען טון, ער האט געזען ווידיאוס פון נאקעטע פרויען און נאקעטע זכרים וואס זיי טוען אלעס, און נאכדעם האט אים דער דאסקאלאוויטש געזאגט אזוי זאלסטו טון פאר דיין מאמע און אזוי זאלסטו טון פאר דיין שוועסטער, ער קען אים נישט לאזן א מינוט אליינס? ווער איז דאס דער משה העכל וואס ער איז געווארן דער גרויסער קנאי ווייל ס'גייט אים גוט? ס'האָט געדאַרפֿט זײַן הײַנט דאָנערשטיק אין דער פֿרי, האָט מען אים געװאָלט אױפֿפּיקן. נאָר װאָס? דער אינגערמאַן האָט זיך זײַנע פּראָבלעמען, האָט ער עס נישט געטאָן. אָבער די װידעאָ איז דאָ. װען מע װיל, קען מען אים אױפֿפּיקן. און אַזױ בעט איך יעדן אײנעם. מע שרײַט יענעם נאָך, װער ביסטו? װאָס האָסטו דערמיט? לאָמיר זאָגן, ביסט װעבערמאַנס אַ זון. װעבערמאַן גײט נישט אַרױסקומען מיט דאָס, װאָס דו'סט נאָכשרײַען פֿאַר נחום ראָזענבערג, צי דו'סט נאָכשרײַען פֿאַר יענעם װיקטעם, צי פֿאַרן טאַטן פֿונעם װיקטעם. איז נאטינג איז גאנא העפן דיפרענט, ס'וועט נאר אזויפיל געשען אזוי ווי ס'געשעהט יעצט, ס'איז דא גרויסע נייעס, איך טאר נאכנישט רעדן דערפון, כ'מיין די וואך אבער די אנדערע וואך וועט שוין זיין אין צייטונג פון דעם, אז די אלע וואס האבן געהאט צוטוהן מיט דעם ברוך מרדכי'ס קעיס, מ'האט אינטימידעיטעד וויקטימס און וויטנעסעס, די אלע גייט מען אויפפיקן אם ירצה השם, אלע, ס'מוז נעמען אן ענדע צו דעם, און פארגעס נישט ווען דו שרייסט יענעם נאך, יענעם האסטו וויי געטוהן, ליטל דו יו נאו אז יענער קאלט מענטשן וואס זיי האבן גענוג א השפעה אויף די גאווערמענט, און מען טרייט צו טוהן עפעס קעגן דעם, מען גייט דיך נישט לאזן טו געט עוועי וויט איט, סאו דאס זאלסטו וויסן, משה יחזקאל העכל, דער טאטע פון דעם וויקטים האט געמעגט פראטעקטן זיין זוהן, וועדער יו וואנט איט אר נאט, צו דאסקאלאוויטש איז געגאנגען זיצן, איטס אירעלעווענט, דו האסט זיך נישט וואס צו מישן, און דו הייסט אן אינטימעדעיטער, און אזוי ווי די אלע וואס האבן אינטימעדעיטעד ביי ברוך מרדכי'ס קעיס, האבן יעצט זייער ערנסטע פראבלעמען, אזוי גייסטו אויכעט האבן. היינט דאנערשטאג האבן זיי געווען רעדי דיך אויפצופיקן, נאר דער טאטע, דער וויקטים, האט נעבעך געזאגט אז ער גייט קודם ווארענען. עניוועי, דעט וואס היז טשויס. יעצט וויל איך רעדן אביסל אין זייער א וויכטיגן סאבדזשעקט. מורא'דיג וויכטיג. ס'געווען יעצט א קעיס וואס א בחור. האָכהײַזער, האָט זיך געהאָנגען און ער האָט זיך מאבד עצמו לדעת געווען, צי שלא לדעת. אַ בעלזער בחור, איך הער גאָר פֿון די פֿײַנסטע בחורים אין בעלז, בכלל די אַלע האָכהײַזערס. איך האָב געקענט איינעם, ר' דוד שמחה פֿון טאָהש, אַזעלכע איידלע מענטשן, ער, זײַנע קינדער. ער לעבט שוין נעבעך נישט, ער איז געשטאָרבן. ער איז געווען אַ ידיד-נפֿש אַלע יאָרן. למעשה איז אַזוי, איך וויל אַ ביסל רעדן פֿון דעם סאָבדזשעקט, ווײַל איך וויל עס נישט באַהאַלטן. די הצלה האט אריינגעגעבן א קאוד, כ'האב עס ארויפגעלייגט פאריגע וואך, אז ס'איז געווען אן אלערדזשיק ריעקשאן. פיין. אקעי. למעשה זאגט מען ער האט זיך געהאנגען, איינער זאגט מיט א גארטל, איינער זאגט ער האט זיך געהאנגען אויפן שאוער קורטען. איך וויל אייך זאגן רבותי, איך בין דאך שוין אן אלטער אויסגעלערנטער מיט די אלע לגיונות, איך קען דאך די ביזנעס. איך וויל אייך געבן אן אפיקורסיש געדאנק, און דער אייבערשטער זאל מיר מוחל זיין. אן אפיקורסיש געדאנק, ועל הנושעינים אל תשיגו. איך האלט אין איין זאגן פאר בחורים אז מען טאר נישט האבן דראגס, מען טאר נישט געבן פאר די קינדער וויין ווייל אפשר זענען זיי אויף דראגס. איך האלט אז די הצלה האט טאקע נישט געוואלט זאגן קיין ליגנט, זיי האבן געשריגן אלערדזשיק ריעקשאן, זיי האבן געמיינט ס'איז אן אלערדזשיק ריעקשאן, מאן יימר אז ער איז נישט געווען פארדראגט. יעצט דער בחור איז געזעסן אין ישיבה, פון ווי קומט צו אים דראגס? מאן יימר אז ס'דרייט זיך נישט ארום אין בעלזער ישיבה קטנה דראגס, און יעצט ווילסט עפעס וויסן? כ'האב מורא אז דאס איז אויכעט געווען א חלק פון די זאך, ס'קען זיין מ'האט אים מאלעסטעד, איך קען נישט זאגן, כ'בין נישט דארט געווען, איט סאונדס לייק א טיפיקעל מאלעסטעישן קעיס, אבער די וועי הי טאק היז לייף, וויאזוי ער האט זיך אוועק גענומען דאס לעבן, קען זיין ער האט געהאט דראגס, ער האט געהאט די דראגס וואס ס'מאכט אים פילן היי ווען ער ווערט משוגע, ווען ער דערמאנט זיך וואס יענער האט געטון מיטן זנות. און ממילא האט ער עס גענומען, און ער האט גענומען אביסל צופיל, ס'איז דא פילס אקסיקאנטן פֿינף מיליגרעם אין צען, און ס'איז דא אכציג אויכעט, נעמסט אן אכציג יו געט נאקט אוט, יעצט איך זאג נישט אז דאס איז געווען די קעיס, איך נעם זיבן און צוואַנציק און א פערטל דיסקלעימערס, איך זאג נאר די מעשה שטינקט אונטער פון אלע זייטן, און מ'קען דא אריינלייגן זייער אסאך טיעריס, און דאס אז די הצלה איז ארויסגעקומען אז ס'איז אן אלערדזשיק ריעקשאן קען זיין, נאכדעם ווען ער איז געשטארבן פון דעם דראג האבן זיי אזוי געזען אלס אן אלערדזשיק ריעקשאן ווייל ס'איז זייער שווער צו זאגן אז זאלן קומען זאגן אן אלערדזשיק ריעקשאן ס'איז אריינגעקומען עטליכע הצלה מעמבערס און זיי האבן אים געזען הענגען און אויף וואס האט ער געהאנגען? מ'קען עס נישט אויספיגערן. דאס דערמאנט מיך א מעשה פון דעם גראס די פרשה פון גראס וואס איז געווען אין ישיבה כוונת הלב. און דער מלמד האט אים דערשטיקט, און א יונגער שרייט, האט געשריגן ביי די לוויה, כ'האב געהערט, אז ער האט געהערט ווי דער בחור זאגט פארן מלמד, ריר מיך נישט אן דו חזיר, האט דער מלמד געזאגט, איין ווארט, איך הער, וועל איך דיך דערווארגן, און ער האט גענומען דעם יונגעל'ס גארטל, האט אים דערווארגט. און מען האט געטראפן דאס יונגעל מיט א צובלוטיגטן אחור. יעצט, וואס דא איז פונקטליך געווען, לאמיך דיר זאגן, מען דארף אינוועסטיגעיטן סעקשועל אביוז, מען דארף אינוועסטיגעיטן דראגס, וואס עס דרייט זיך לעצטנס ארום ביי די בחורים, און מען דארף אינוועסטיגעיטן צו ער האט געהאט מענטל פראבלעמס. וויטש איט דאזענט סיעם דעט הי העד, אבער ווער קען דען וויסען, ענד וואטעווער די סטארי איז דארף מען מאכען זיכער אז מען נעמט קער פון דעם פראבלעם, יעצט טו מי איז עס זיכער געווען א מאלעסטעישען קעיס, מען האט אים מסתם מאלעסטעד, הי קאדענט פיינד היז וועי, ער האט זיך געפילט טמא מטומא, איז זיך מיישב געווען ער נעמט זיך דאס לעבן צו דורך דראגס צו דורכן גארטל דאס איז שוין אירעלעווענט, אבער דאס איז זיכער. פון די אלע זאכן ווייסן מיר אונז אז דו שיקסט דיין זון אין א ישיבה קטנה צו אין א תלמוד תורה, די ישיבות און די סקולס זענען נישט סעיף, זעמער אזוי ווי אין פאבליק סקול, דער חילוק איז נאר אזוי, אין פאבליק סקול ווייסט יעדעס קינד וואס דאס הייסט דראגס, און מען ווייסט זיך צו וואטשען פון חברה, און ביי אונז געשעהט עס נישט. איי נחום ראזענבערג רעדט דערפון? נחום ראזענבערג איז דאך א באקאנטער חזיר א מניוול, ער האט אפאר שיקסעס אין אוקריינע, ער קענט זיך די אלע, און דער בעלזער רב איז געווען אן אויסגעוועפטער איד. און דער פּאָפּער איז געװען די אונגערישע בהמה, און דער קלױזענבאָרגער איז געװען אַ קלאָצענבאָרגער גלח. די שפּראַך קענען מיר אונז שױן. אונז זאָל מיר אָבער מאַכן, אַז ס'זאָל נישט זײַן מער די שפּראַך, װײַל די שפּראַך האָט אַראָפּגעברענגט די קאָמיוניטי. סאָו, איך װיל בעטן בעלז נאָכאַמאָל, איר האָט פֿירערס, װאָס זענען פּראָבלעם, פּראָבלעמאַטיש. די פירערס, די ברידער פירערס צוויי זענען מנוולים. אויף בני ברק איז געווען עדות, און אויף דעם וואס ער פירט ירושלים אין אגריפס איז געווען עדות. נאר וואס, הוטנער רוטנער האט עס נישט געוואלט. פיין, האט ער געוואונען. ווייסט וואס ער האט געטון? ער האט געמאכט בעלז פאר א בתי זונות. ווען בעלזער רב נאך הונדערט און צוואנציג יאר קומען ארויף אויף יענע וועלט, וועט אים רבי אהרן פרעגן ביסט משוגע? אין א ישיבה, אין א ישיבה קטנה וואס כ'האב אריינגעלייגט כוחות מיט מסירות נפש מיט בלוט עס אויפצושטעלן, האסטו געמאכט פון דעם א בתי זונות? און ווער האט עס יעצט פאררעכטן? און וועגן דעם דער אייגענער זון זיינער איז געווען א חזיר, דער זון האט געטאטשט א בחור, און ער האט מיר אליין מודה געווען, איך מיין ער הייסט הערשל, ער האט נישט קיין קינדער, אוודאי אז מען שטופט דעם ערווה אין א בחור קען מען נישט געבוירן קיין קינדער, ער האט מיר מודה געווען, ער האט מיר נאר געזאגט ער גייט אין שלום בנייך פאר העלפ, האב איך אפגעקאלט שלום בנייך, בין אראפגעפארן אין בני ברק ביז כ'האב געטראפן דעם דירעקטאר, זאגט ער ס'איז נישט דא אזא נאמען, דאס איז וואס דא גייט פאר, סאו עטס ווילטס האבן אזא חזיר'ישע קאמיוניטי, נאו פראבלעם. באט יעצט דארפן אלע בעלזע חסידים וויסן, דו שיקסט דיין זון אריין אין בעלז, האסט די גרויסע טשענסעס אז ער'ט צוריק קומען א חזיר, מאלעסטעד, און א משכב זכור ניק, און א רובע ונרבע, צו ער'ט צוריק קומען א תלמיד חכם, צו א חסידישער בחור, צו נישט, דעט דעטס פאר יו טו פיינד אוט די ענד. יעצט מען טוט דא אלע מיני פעולות אז מען זאל עס שטיל מאכן, באט דאס איז אלל דעדלי ראנג, דאס איז נישט קיין וועג, פון יעדן דורכפאל וואס א מענטש האט מוז ער זיך עפעס לערנען. און אז ער לערנט זיך נישט איז עס א דורכפאל, און אז ער לערנט זיך פארט ער גוט, און דאס דארפט עטס אנהייבן צו טראכטן, איטס נאט גאנא גאו לייק דיס. און ווי זענען אלע טאטעס פון בעלז און אלע מאמעס, איר האט געהאט ענקערע קינדער אז עפעס א חזיר זאל אים מ ל אדער געבן דראגס, דעט וואס די איידיע ווען דו ביסט געשטאנען אונטער די חופה און דו האסט געוויינט און געבעטן דעם אייבערשטן אויף דורות אז ער זאל ווערן א רובע ונרבע, סאו איך בעט נאכאמאל יעדער וואס האט א שייכות מיט בעלז לאזט עס נישט. צו ווערן פארוואסערט, און דער אמת איז, איף די לאו אוו עווערידזש איז רייט, עט עס ווערן פארוואסערט. כ'על דיר ברענגען א ראיה. ס'איז געווען א יונגל יא, קאלעצקי, לייבעלע קאלעצקי, א זיס יונגעלע, געגאנגען אין חדר בתמימות. ס'איז געווען א חזיר לוי אהרן וואס ער האט זיך געדרייט ביי באיאן און אין אנדערע ישיבות, און ער איז שוין געווען געהוקט אפ מיט קאלעצקי ווייל ער האט געגעסן שבת ביי'ן זיידן, און קאלעצקי האט אים שוין אפגעווארט, און מ'האט גענומען קאלעצקי'ן. די גאווערמענט האט נישט געוואלט עמטליך אויסזאגן צו ער איז געווען נעבעך מאלעסטעד צו נישט, אבער דאס איז ווייל די קאמיוניטי האט גענוג פאוער. און איך וויל ענק זאגן וואס די האמיסייד דעטעקטיוו האט געזאגט דעמאלטס, ער האט געזאגט ס'איז שווער צו זאגן צו ער איז געווען מאלעסטעד צו נישט ווייל ער האט אים אזוי צו צושניטן, ער האט פון אים אזאלעכע שטיקלעך געמאכט און האט אים אריינגעפאקט אזוי ווי מ'פאקט אריין פלייש אין א בוטשער סטאר, אבער ווארשיינליך איז ער געווען מאלעסטעד. און ער האָט גענומען דאָס יונגל און ער האָט אים געטאָן װאָס ער האָט געטאָן, ער האָט אים צעשניטן אױף העלפֿט, העלפֿט האָט ער געלײגט פֿאַרן אַפֿיקױמן אין אַ גאַרביטש-קען און די אַנדערע העלפֿט האָט ער, די גרעסערע העלפֿט האָט ער געלאָזט אין פֿריזער און מען האָט עס פֿאַרשװיגן. מען האָט טאַקע אײַנגעזעצט יענעם, אָבער ס'איז שטיל, דו הערסט גאָרנישט. מען האָט צוגעזאָגט מ'עט מאַכן קעמערעס, האָט מען פֿינף יאָר זיך געשלאָגן װי מען זאָל עס מאַכן און װער ס'זאָל עס קוקן, און דוב הײקינד האָט געװאָלט אַז ער זאָל עס קוקן. ווער ברויך דיך האבן? דו ביסט א דזשעי די על ניק, גיי הרג'ע אפאר מענטשן, דעטס אלל יו שוד דו, שטיי אפ פון די אידישע קאמיוניטי בכלל. עניוועי, סאו דעיס איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן אז אונז זעמער אויף גרויסע צרות אכתי עבדי אחשורוש אנן, אפילו ווען מען זאל וועלן עפעס טוהן צו פארעכטן עס וועט נעמען אסאך עפערט אסאך ענערדזשי און אונז האמיר וועגן וויאזוי מען מאכט שטיל מענטשן. פארן טאטן פון קלעצקי האט מען געקויפט א בוטשער סטאר. ער זאל זיך אייביג דערמאנען וויאזוי מ'האט געבוטשערט זיין זון, מ'האט אים געקויפט א קאו-אפ אפארטמענט אין בארא פארק, און ער זעצט זיך אראפ און ער מאכט א חשבון אזוי, אזוי צאל איך רענט, איך בין אין די גאס, כ'האב נישט קיין פרנסה, אזוי דאס קינד איז דאך שוין עניוועי נישט דא, אז ס'איז נישט דא לאמיר כאטש מאכן א לעבן אויף זיין ביהעף, און ס'איז נישט קיין חשבון, אבער ליידער זעמיר אונז אזוי אז פאר געלט טוט מען אלעס, אפאר נארמאלע מענטשן קען איך אין אונזער קאמיוניטי. איינער הייסט ר' סלאמאן קעלנער האט זיך נישט געלאזט פארקויפן פאר געלט, איינער הייסט נחום ראזענבערג מ'האט מיר געאפערט א דירה האט מען מיר געאפערט איר ווייסט וואס דאס הייסט? זיי וואלטן נאר איך זאל צושפאנען מיטן האב איך געזאגט איך האלט נישט דערביי און נאכדעם איז דא דער דאסקאלאוויטש דער טאטע פונעם וויקטעם פון דאסקאלאוויטש האט אים אויך געאפערט גרויס געלט און זעהט אויס אז דער עולם הייבט שוין אן צו זעהן אז געלט איז נישט קיין ישועה ווייל צו היילן דאס קינד קאסט מער וויפיל דאס געלט וויפיל מ'אפערט ס'איז דאך א מים שאין להם סוף נעבעך צו היילן אזא קינד. עניוועי, יעצט וויל איך צוריק קומען נאכאמאל צו דעם ווינער רב'ס פרשה. דער ווינער רב האט אינוועסטמענטס מיט ירמי' טייטלבוים. ירמי' טייטלבוים איז א שותף מיטן גארליצער רב. אויף דעם חשבון קען ער באשטיין צו פארקויפן א קאמיוניטי. איך וויל ענק עפעס זאגן. איך גיי נישט רעדן אויף שוכן עפר ווייל איך האב נישט געלעבט דעמאלטס, נאר היטלער איז אריינגעקומען אין יעדע שטאט האט מען קודם ארויסגענומען און געפרעגט דעם רב ווער איז די רב, און די רב, האט מען אים געשיקט ער זאל פוצן די טוילעטס, יעדער רב האט זיך דאך איידענטעפייט ער איז די רב האט ער דאך געמיינט מען גייט אים געבן אן ערעפלאן אויף אמעריקע, האט מען אים געהייסן דו פוץ די טוילעטס, איז דער אמת איז מען דארף אביסל פארשטיין, אונז ווייס מען דער אייבערשטער איז א רחום וחנון און ער מיינט נאר גוטס פאר די מענטשן, וואס האט ער געוואלט פון די רבנים וואס זענען געזעסן און געלערנט טאג און נאכט, דער תירוץ איז זייער פשוט, דער אייבערשטער איז א רחום וחנון אבער ער איז אן ארך אפים. אבער ער ווארט פון די רבנים מער וויפיל זיי האבן אים געגעבן, זיי האבן אלע גענומען שוחד, זיי האבן אלע מגלה עריות געווען, נישט אלע באט מען רעדט פון די אסאך גרויסע, זיי האבן געטוהן כל דבר אסור, האט דער אייבערשטער געזאגט עטץ האטס פארפירט כלל ישראל אתם המיתם את עם השם, עטץ גייט זיין די ערשטע, מיט דעם גייט מען דאס ערשטע באצאלן דעם פירעון, און דאס גייט זיין יעצט אויך, עטץ וועט זעהן די אלע רבנים, די אלע וועלן נישט מצליח זיין, זיי וועלן אלע פאלן אויף די נאז מיט די גרויסע ריעל עסטעיט וואס זיי האבן. ס'דא דא א רב ער הייסט סאמבערער רב ער האט ארום ווילימסבורג פול מיט בתי זונות אונז האמיר געהערט אמאל ווי א בחור פארציילט אונז אז ער האט א פלאץ ווי דא אין ווילימסבורג דארט אין ניו ווילימסבורג ווי מען טרינקט מען צאלט אפאר דאלער מען קויפט א שאט אוו וויסקי און זיי האבן דארט זונות און זיי האבן אין די בעק ווי מען גייט אראפ און דארט קען מען מאכן בעילות אסירות. ער דער שייגעץ דער מחוצף דער עזות פנים קען נעמען אזא קאמיוניטי און צוברעכן? בקיצור, דערציילט מיר יעצט א אינגערמאן, איך האב דאך מיך געשלאגן מיט אים, ווייל ער איז געקומען אין קאורט אויכעט ווען דער יואלי מאליק האט נעבעך מכשיל געווען אזויפיל קינדער, האב איך אים געזאגט, ס'איז געווען אמאל איינער ביי אונז, ס'איז געווען א גרויסער גענגסטער, זיין מאמע איז אריין וויינען צום רעבן, צום דברי יואל, אז מען גייט אים איינזעצן האט דער רבי געזאגט ער זאל זיצן פינף יאר און ער וועט ארויסקומען וועט ער זיין א מענטש און ער האט וואוילע קינדער ער האט קינדער דיינים דאס זעלבע האב איך אים געזאגט קומסט דא אין קאורט בעקען דיין זון דו ווייסט אז דיין זון האט גענומען זעקס בחורים און ער האט זיי געטראגן אויף וואשינגטאן עוועניו וואו ס'איז דא אן עקס רעיטעד מואווי אין יעדן צימער און ער האט אריינגעלייגט אין א צימער וואו ס'איז דא צוויי בעטן זעקס בחורים און געטון מיט זיי כל דבר אסור נאר ווייל דו האסט אפאר טאלער און דו קענסט דיך מיט די סאטמארע שקצים האט מען געמאכט א דיעל. באט דעטס ראנג, איך האב געזאגט זאלסט געדענקען נאר איין זאך, דארטן ווי סאיז נישט איבערגעגעבן פאר בית דין צו מאכן א משפט איז עס אסאך ארגער, ווייל דער אייבישטער קומט דעמאלטס אריין, סתם אזוי דארף זיין עדים מיט התראה מיט א מעשה א געשעפט, דער אייבישטער דארף נישט דיין עדים מיט התראה ער טוט וואס ער דארף צו טון, האב איך אים געשריבן אין קאורט דו טוסט אזא מין רשעות. האט ער זיך אויסגעלאכט, ער האט צוריקגעטשעפעט מיט מיר, האט ער מיר געשריגן, דו ביסט דאך אין חרם! איך אין חרם בין איך? ס'איז דא אפאר שטאצים, און זאליקא בראשם, וואו מ'איז געגאנגען אונטערשרייבן אויף א מענטש! דאס מיינט גארנישט, זאליקא איז אין חרם! וואטש און סי וויאזוי ער ענדט, כ'האב אויף די אלע רבנים צוריקגעלייגט דעם חרם! בהמות וואס איר זענט, איך בין אין חרם? זיין זוהן גייט ער בעק. האב איך אים געזאגט איר וויאזוי לאדט איר צו א בתי זונות? איר ווייסט דאס איז לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב און איר האט א בית מדרש איר לעבט פון דעם. עניוועי, איך האב אים געזאגט דעמאלטס דער אייבישטער וועט אייך נאך ווייזן וואס ער קען ווייל די קינדער מוזן זיין סעיף. ער האלט אויס א בתי זונות בחורים זאל גיין זינדיגן און זיין זוהן איז מכשיל בחורים. און ער בעקט אים, זיין ווייב האט שוין געהאט פארקויפט די הויז אן ערך ווייל געוואוסט ער גייט זיצן אויף צען פופצן יאר, אזוי לאכט ער ווייטער פון די שטאט. פארציילט מיר א אינגערמאן אז ער האט די וואך גערעדט צו א אינגערמאן וואס ער איז א טענענט זיינער און ער וויל אים ארויס, מאכט ער אים אן געשעפט מיט צרות, עט די ענד אוו די דעי גייט ער צו צו דעם אינגערמאן, ער ציט זיך ארויף ביידע הענט זאגט זעסט די הענט, דאס איז פול מיט לעכער, דאס איז מיין ערשטע קימאו טערעפי פארציע.. ער גייט א גאנג. יעצט איך נעם זיבעצן א פערטל דיסקלעימערס, ווייל יענער האט עס מיר פארציילט, און וואס איז די קרימקייט דערפון? ער רעדט זיך איין אז ווייל ער האט צוטון מיט א טענענט געבט אים דער אייבערשטער קענסער, איך קען אסאך מענטשן וואס האבן געלעבט ביז הונדערט יאר, זיי האבן געהאט צוטון מיט טענענטס, ס'איז א סכסוך. אבער דער וואס האט געהאט בתי זוינות'ער, סאו האב איך געקענט אין יוראפ אויכעט איינעם, געווען א מולטי מיליאנער מיט בתי זונות, האט זיך אויסגעלאזט אן ארעמאן, די אלמנה האט נישט געהאט פון ווי צו עסן, סאו האב איך געקענט אסאך אזאלכע. סאו בקיצור איר האט שוין קימאו טערעפי? יעצט דארפט איר אנהייבן תשובה צו טון, נישט דעם וואס איר ווילט ארויסלייגן עוויקטן א טענענט. סאיז דא זעקס בחורים וואס זיי גייען אראפגיין פון וועג, איך ווייס נישט צו זיי זענען שוין אראפ צו נישט, זיי דארפן האבן העלפ, מאכטס א פאנד פאר זיי, איר שפארט צו אלע אייערע בתי זונות, ווייל ווען איר עט ליגן סיקס פיט אנדער צוגעדעקט מיט ערד, נאובאדי איז גאנא גיוו ע פלייאינג הוט אבאוט יו, דיין אייגענע קינדער וועלן קומען אויף דיין קבר און לאכן פון דיר. האב איך געזאגט דעם איד אין קאורט, זאל דיין זון גיין זיצן אויף פינף יאר, ס'וועט אים גארנישט שאטן. נאכדעם וועט ער ארויסקומען וועט ער זיין א מענטש. יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט אונז אזויפיל געזאגט מען זאל נישט דינען עבודה זרה, עבודה זרה, מען האט דאך שוין מבטל געווען יצרא ד' עבודה זרה, מען מיינט נישט די עבודה זרה וואס מ'האט זיך געבוקט צו א שטיין און צו א האלץ, מען מיינט אן אנדערע טיפ עבודה זרה, אז דו'סט וועלן זוכן דעם אמת, וועט דער בעל דבר קומען וועט ער מאכן א ליגנט, און מ'עט דיר איינרעדן אז דאס איז וואס דיך שטערט צו עבודת השם, און ווען דו זאלסט דאס מתקן זיין וואלט אלעס געווען מתוקן, און דערווייל איז עס אינגאנצן נישט אויף דעם וואס דו ליידסט. דו פארשטייסט? מען רעדט דא אז דו האסט א באוט פאר זונות, און בחורים האבן אונז געזאגט ווען ס'איז גביית עדות געווען זענען נכשל געווארן, און מען רעדט דא אז דיין זון האט מכשיל געווען בחורים, דו האסט א פראבלעם אז דו האסט געוואלט עוויקטן א טענענט, ניין ניין ניין ניין דאס איז עבודה זרה, סטרעיטן יורסעלף אוט עסטו וויסן דעם אמת.

זיי זענען געקומען צו מונקאטש רב, מ'האט זיי געכאפט, זיי ווילן א תיקון, זיי האבן זיך אונטערנעמען, און אין דעם זכות זאלן זיי געהאלפן ווערן. האבן זיי אויכעט געדינט עבודה זרה, זענען געגאנגען צו די ראונג פלעיס צו טרעפן ווי די פראבלעם איז. וואס איז געווען? זיי זענען געקומען צו מונקאטש רב און געזאגט איך וויל תשובה טון, און דער רבי זאל געבן א תיקון. האט ער געזאגט אזוי, איך קען דיר נישט געבן קיין תיקון, קומטס צוריק א וואך שפעטער און זאגטס וואס עטס האטס מחליט געווען. צוריקגעקומען א וואך שפעטער און זיי האבן געזאגט זיי האבן מחליט געווען. אז אזוי ווי ס'דא אסאך אינגעלייט וואס גנב'נען פוד סטעמפס צו מעדיקעיד ווילן זיי ארויסגעבן א קונטרס אויף אידיש מסביר זיין די אינגעלייט זאלן עס נישט טון ווייל מען צוכאפט דער מונקאטש רב איז אזוי גערעגט געווארן זאגט ער וואס דו האסט געגנב'ט מיליאנער מיליאנער עס איז דא אינגערמאן וואס דארף נעבעך האבן די פוד סטעמפס און מעדיקעיד ווייל זיי טוען נישט ריעלייזן די אידישע אויסגאבן א מקווה קאסט דאך אונז געלט. און זיי קאסט נישט, דער גוי האט נישט קיין מקווה, און ס'איז א לימיט מיט אלעם, ווילסטו נעבעך נעבעך נעמען די פאר דאלער וואס דער אינגערמאן נעמט נעבעך ביי די רעגירונג ער זאל קענען לעבן, און דאס זאל מען אים מסביר זיין אז ער זאל עס נישט נעמען, ס'א גמרא, די גמרא זאגט בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, א מענטש קומט ער זאגט איך בין הונגעריג קוקט מען נישט נאך צו ער האט צו ער האט, כסות איז שוין אן אנדערע זאך, ער וויל האבן מ'זאל אים געבן אנצוטון דארף מען קוקן צו ער האט צו נישט, בקיצור מונקאטש רב האט זיי ביידע ארויסגעווארפן, יעצט דער ליובאוויטשער רבי. דער פריעריגער רבי מנחם מענדל האט געזאגט, ער האט אייביג געזאגט די חסידים, היסטערי טאר מען נישט פעלטשעווען, ווי ביטער ס'איז, יו העוו טו ברינג איט אוט. למעשה איז אזוי, איך וויל פארציילן א מעשה, און איך וויל דער עולם זאל עס הערן און מען זאל מיטהאלטן מיט די מעשה, ס'איז א שיינע מעשה. איז וואוינען מיר דא אין אלטן אזיאטישן מארמארישן דיסענדענט פיפל. זיי זענען געקומען פון ביליגע פלעצער, זיך צאמגענומען דא כלל ישראל, מסלתה משמנה, און אויכעט פון די דר'ערדיגערס, אזוי אז עווענטשעלי האבן גובר געווען די פאוערן, און דא איז געווען א מנהג אז יעדער מענטש וואס איז געווען אביסל. מער געלונגען, מ'האט געהאט א חשד אז אפשר העט ער קענען צוקומען צו עפעס א נארמאלע זאך, א שטעלע, צו עפעס אנדערש, האט מען אים געטרייט אונטערצוברענגען פאר ער האט נאך אנגעהויבן. דאס איז געווען די סיסטעם, אזוי האט מען דא געארבעט. ס'איז געווען א איד ווי שאפראן רב, א הייליגער איד, איך געדענק נאך היינט, ליגט מיר נאך אין זיכרון ווי דער איד איז געזעסן אויבן אן אין סאטמאר אין סענדז סטריט, און. צו קוקן אויף דעם איד איז געווען א מחיה, און אוודאי ווער שמועסט נאך אז מען איז אים געגאנגען פרעגן עפעס, און ער איז געווען געווייקט אין דעם הייליגן ספר של"ה הקדוש, איז געקומען נתן יוסף דער שייגעץ און ער האט געזאגט פארן רעבן אז ער לערנט מיט די בחורים קבלה און ער איז א דעינדזשער, פארוואס? ווייל ער איז געווען א טרעט פאר נתן יוסף. אזוי איז דאס צוגעגאנגען די גאנצע צייט, יעדער מענטש וואס האט נאר געהאט אין זיך עפעס, קודם האט מען אים אוועקגעמאכט כאחד הרייקים. איך דערצייל זיי ווי איך געדענק, אין די יארן יונגלעך האט מען אריינגעברענגט א פיקטשער פון דעילי נוז ווי דער קלויזענבורגער רב זיצט אויפן ביעטש אין פלארידע און לעבן שיקסעס אזוי נישט צניעות'דיג, פארוואס? ווייל סענדער דער דייטש, ער האט דאך געהאט א פרינטינג, האט ער געוואוסט וויאזוי מען קען ארייננעמען פון איין צייטונג צום צווייטן, בקיצור מען האט אויף דעם געארבעט און מען האט עס אריינגעברענגט. און מען האט געוויזן פאר אלע קינדער אזא מיעסע פיקטשער, און מען האט אים נאך גערופן קלאצנבארגער גלח, און אז ער איז נישט קיין ערליכער מענטש. פיין, ס'איז זייער גוט, איז נאו פראבלעם. כ'וויל נאר פרעגן איין זאך, ווער האט געגעבן א רעכט אז קינדער זאלן מעגן קוקן אויף אזאלכע פיקטשערס? און זעמער דאך געווען קליינע קינדער, און מען האט זיך אונז געלערנט פון שמירת עיניים, און מען טאר נישט גיין צום ביעטש, איז ווייל דו ווילסט פארשעמען דעם קלאוזנבארגער רב? מעגסטו אונז ווייזן א פיקטשער פון אן ערוה דאורייתא? ס'איז דאך אזאלעכע חזירים געווען דא, אזאלעכע ביליגע מענטשן, איך געדענק כ'האב געלערנט אין וויז'ניץ, איז די וויז'ניצע רבי פלעגט זאגן א געזעגן דרשה פאר די בחורים וואס זענען אהיים געפארן, זאלסט זען א וויז'ניצער בחור, מ'זאל אפן דערקענען אז ס'איז וואוילע קינדער, געהארעוועטע קינדער, שוין, פיינע זאך געווען. איינע פון די זאכן געדענק איך האט ער אמאל געזאגט אזוי, אין חסידות איז דא א מנהג מ'מאכט אוועק יעדן רבי, זאגט ער בעיסיקלי אז דו מאכסט אוועק אלע רעבעס, און איך בין דאך דיין רעבע, איז בלייב איך דער רעבע אויף אלע ליידיגייערס, איך בין דער גרעסטער רעבע פון די ליידיגייערס, זאגט ער, פלעגט ר' מנחם זאגן אזוי, דו זאלסט יעדן מאכן גרויס וואס גרויסער קען נאר זיין, און נאכדעם זאלסטו זאגן, איך האב א רעבע וואס ער איז נאך גרעסער. זייער שיין. איך האב אמאל געפרעגט דעם מוהרא"ש, ס'איז ער יעצט אוועק, איך האב אים אמאל געפרעגט, וואס זאגסטו צו חבד? זאגט ער, חבד איז אזוי ווי, דעמאלטס איז נאך געווען די ווארלד טרעיד סענטער, זאגט ער, ס'אזוי ווי די הונדערט און צענטסטע שטאק, די העכסטע. פרעג איך אים און ווי קומט אריין ברסלב, זאגט ער ברסלב איז די אנטענע, די אנטענע פונעם בילדינג, נאר עכט אונז האמיר נישט געהאט דעם סיסטעם, האמיר נישט געהאט גענוג אמונת צדיקים אז אונזער הייליגער רבי איז גענוג גרויס ער זאל זיך קענען שלאגן מיטן קלויזענבורגער רב און ער זאל זיך קענען שלאגן מיטן בעלזער רב מיט די תורה, נישט אז ער האט מיט דעם דיפעימט און געמאכט פאר גארנישט. פארשטייסט דאס איז געווען אונזער פראבלעם, אונז האבן אליין נישט געהאט גענוג אמונת צדיקים, נישט אונז, כ'רעד די שקצים ארום דעם רבי, עניוועי, איז געווען דא א איד וואס ער האט געהייסן ר' מעכל לעבאוויטש, ער איז א ברודער פון ברוך מרדכי לעבאוויטש, דער ר' מעכל איז געווען זייער א געלונגענער מענטש, אן אויסטערלישער געלונגענער מענטש, און נאך היינט אויכעט, ער איז זייער געלונגען, ער האט אלע מעלות, ער איז א בעל תפילה, ער קען שיין דאווענען. און ער קען שיין זינגען, און ער האט א עקסעלענט שפראך, ער איז אויך געווען דער מנהל אין מונקאטש, און יעדע פרוי וואס האט געהאט א פראבלעם מיט איר קינד האט ער געוויסט וויאזוי צו רעדן צון איר און אזוי ווייטער, און ער האט געהאט ברייטע פלייצעס אויכעט, ער האט געגעבן ברכות, ער האט אנגעווינטשן פאר פרויען וואס האבן נישט געהאט קיין קינדער, ער איז געווען, בקיצור, ער איז געווען א פארטיגער רבי פון רבי-לאנד. ס'איז אבער געווען איין פראבלעם, ס'איז געווען חוץ למקומו און חוץ לזמנו. דאס מיינט אזוי, מונקאטשער רב האט זיך נישט געפלאגט צוצושטעלן מוסדות און זיך ארומגעריסן מיט זיין ברודער מיט אלעם אז ר' מעכל זאל אים ירש'ען, דאס איז געווען זיין לעצטער געדאנק, ער איז געגאנגען דער חיים לאזער, חיים לאזער האט געזען אז זיין טאטע פארלירט מאמענטום, ווי מ'איז אריינגעקומען אין שול, אלעס האט זיך געדרייט מעכל, ר' מעכל גייט צינדן חנוכה לעכט ר' מעכל, און מונקאטשער רב איז געווען שטינקאטשער רב. בקיצור, חיים לאזער האט זיך אומגעקוקט, מה דאך מיין געלונגענער טאטע איז אזא גארנישט, צו וואס וועל איך נאך זיין? וועל איך נאך זיין א וואסער טרעגער, א חוטב עציך און שואב מימיך? האט ער זיך מיישב געווען אז ער גייט דעקלערירן א מלחמה מיט ר' מעכל לעבאוויטש, איי, משוגענער שיק אים אוועק, ניין, דאס איז אונזער אלטער אזיאטישער וועג, דאס האט מונקאטש מיטגעברענגט נאך פון מונקאטש מיט דערהיים. דעקלערירן מלחמה מיט יעדן. איז ווען דער הייליגער מנחת אלעזר האט דעקלערירט א מלחמה, ווען א קדוש עליון האט זיך געשלאגן מיט ציונים, האט זיך געשלאגן מיט די שטאט וואס האבן געוואלט אונטערברענגן אידישקייט, אבער מיט ר' מעכל? ר' מעכל האט דיר גארנישט געטון, האסט אים געדארפט געבן א וועג. בקיצור, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אנגעהויבן אנצומאכן אויף אים מעשות. דער מונקאטשער רב'ס זון חיים לאזער האט געזאגט אמאל, דו ווייסט, כ'האב אריינגעלייגט א ווידעא, כ'האב נישט געוויסט מען רעדט אויף און מען רעדט נישט אויף, כ'האב אריינגעלייגט א ווידעא ביי אים אין באנגעלאו, ער האט געפרעסן טרייפענע ווירשטלעך אין תשעה באב, און אזוי איז ארומגעגאנגען די שפראך. יעצט, נישט לאנג צוריק האט ער פאר איינעם געזאגט ס'איז געווען שקר, איך האב איהם געוואלט זעהן ארויס. דער אייבערשטער האט איהם געשטראפט, יעצט האט ער צוטוהן מיט זיין שוואגער, מען רייסט זיך ווידער ארום, חיים לאזער וועט נישט האבן גארנישט, חיים לאזער איז א אדורכגעפוילטער שייגעץ. עניוועי. איז למעשה איז געקומען צו א פונקט ווי זיי האבן איהם געוואלט זעהן ארויס, און זיי זענען געגאנגען, זיי האבן אנגערייצט שמואל פריד וואס ער איז א שוואגער דארט, און ער האט געהאט קנאה, ער האט געוואלט ווערן דער דיין, און ער האט אים נישט גענומען, ער האט גענומען אן אנדערן, און זיי האבן אויך גענומען דעם אלטן פערד שלום לויפער, אן אלטער פערד, זיין אייניקלעך האבן נהנה געווען פון ר' מעכל תורה אין ירושלים, און זיי האבן אים אנגעדרייט אז ער איז גאר זיין כת ש"ץ, און זיי האבן אויך אנגעדרייט דעם רב זוינא פיליפ, און זיי האבן אנגערייט דעם אנגערייצט דעם נשיא יוסף.

נישט ארויסווארפן. ס'איז א נייע זאך. ער האט ארויסגעגעסן אלע ערנסטע מגידי שיעורים, יעדן ערנסטן מענטש האט ער ארויסגעגעסן. על כל פנים, דאס איז די פרשה פון ר' מעכל לעבאוויטש. יעצט, דא איז געקומען נאר נאך צוויי זאכן וואס זיי האבן געהאט מורא'דיגע פראבלעמען מיט, איינס איז געווען הרב הגאון הצדיק ר' אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב. ער פלעגט נעמען ר' מעכל ער זאל דאווענען אין די הייליגע טעג ביי אים, ווייל מעכל האט זייער שיין געדאווענט, האבן זיי מורא געהאט אז ווען ר' אברהם לייגט אראפ זיין פיס און ער זאגט איך וויל נישט הערן די אלע ליגנטס מיט די לשון הרע'ס, דעמאלטס וועט מעכל געווינען. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אנגעדרייט און אנגעדרייט און אנגעדרייט, אזוי אז ר' אברהם האט זיך געהאלטן דאס מויל. ווייל ער האט זיך געהאלטן דאס מויל און ער איז שטיל געשוויגן, האט ער באצאלט נעבעך א ביטערע פרייז, אז אויף דער עלטער האט מען אים נאכגעשריגן פעטשע לייטנער, פון סאטמארע תלמוד תורה דארט אויבן אויף ראטלעדזש פלעגט מען אים אראפווארפן הייסע טיי מיט קאפי, פארוואס? ווייל ער איז געווען ביכולת אראפצולייגן די פיס דעמאלטס און זאגן הערטס אויס, מען פארלייגט זיך אויף א מענטש פאר גארנישט, מען צוברעכט אים זיין שטוב. אפאר קינדער זענען אראפ פון וועג, אפאר קינדער זענען משוגע געווארן, חלילה, רחמנא לצלן, וואס מען האט דא געטון. שפעטער האט אים דער איהעלער גענומען פאר אן איידעם. ער איז געגאנגען זיין ערשטע שווער און האט געשריגן פארן איהעלער, איז ער גוט און פאר מיר איז ער געווען פסול טריפה, איז ר' אברהם מיט די שתק האט ער באצאלט. אזוי ווי ס'שטייט דארטן שלושה היו באותה עצה, און איוב ששתק נידון ביסורים. דאס האט ר' אברהם געהאט ביז צום לעצטן טאג. יעצט איך בין נישט אין הימל, איך זאג נאר סתם מיין אויפפאסונג, עטס קענטס אלע מחולק זיין, איך פייף ענק אלע אן. כאטשיג געווען זייער א גוטער ידיד מיט ר' אברהמ'ן, נאר עס איז געווען צייטן ווען ער האט זיך געוואוסט צו האלטן דאס מויל. עניוועי, נאכדעם איז געווען דער לאנדסבערגער רב, ער האט געשטאלצט מיט דעם ר' מעכל אזא תלמיד, ער האט געלערנט ביים לאנדסבערגער. פאר די צוויי רבנים האט מען מורא געהאט, און די האט מען געלייגט א מורא'דיגן דרוק אז זאלן זיך האלטן דעם פיסק. ביידע האבן זיך געהאלטן דעם פיסק. ר' מעכל איז אזוי געלונגען געווען, ס'האט אפילו געהייסן ער ווערט אן איידעם ביי ר' חזק'לע מערץ, ס'האט שוין געהייסן אז אט אט ס'ווערט. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט, דעמאלטס האט מען גענומען כדי רבי אברהם לייטנער מיט דעם לאנדסבערגער מיט זיינע ידידים פון ר' מעכל זאלן נישט קענען גובר זיין, האט מען גענומען דעם סענטער פארווארד דעם ברך משה, און בקיצור, און דער ברך משה האט אנגעהויבן מלחמה צו האלטן, מען האט מזהיר געווען דעם ברך משה, טאמער ער וועט מלחמה האלטן, ער וועט ארויסגיין א העלד, וועט ער צוזאמהאלטן סאטמאר, אויף יענעמס בלוט, אזוי האט מען דאך געבויעט אלע יארן, בקיצור. האט מען געמאכט א גאנצע זאך אז מ'וועט גביית עדות זיין, און מ'וועט ברענגען עדות אז ער האט אפגעטון כל דבר אסור, ער האט אפגעטון מעשות מיט אשת איש, מיט פרויען וואס זיי קומען איינשרייבן די קינדער, אינטערעסאנט דעמאלטס האט מען נאך נישט געקענט פארן אזוי אויף אוקריינע, ווען נישט וואלט ער דאך געהאט אין בארדיטשוב צוויי שיקסעס מיט קינדער, און אין קיעוו און דנעפרפעטראסק אויכעט, און ביי פייוויש מענדלאוויטשן אויכעט. ערד לייט וואס עטס זענטס. עניוועי. סאו בקיצור, די רבנים האבן זיך מורא געהאט צוצושטעלן, כאטשיג מ'זעהט ס'גיסט זיך יענעמ'ס בלוט, סאו ווען רבי אברהם לייטנער'ס בלוט האט זיך געגאסן האט אויך קיינעם נישט אינטערעסירט, קיינעם. עניוועי, יעצט איז דא דא א איד וואס ער הייסט שמואל שלמה קויפמאן, ער איז א זון פון ר' ליפא קויפמאן. יעצט די מעשה גייט אז ווען ר' מעכל איז געגאנגען מנחם אבל זיין דעם שמואל שלמה קויפמאן, איז דער שמואל שלמה קויפמאן האט אים פארציילט א מעשה וואס ער האט אלע יארן פארגעסן צו פארציילן, ער הערט די באלאני וואס דא גייט פאר, איז בקיצור האט ער געזאגט פאר ר' מעכל זאלסט וויסן אז איך האב מיך יעצט דערמאנט פון א מעשה און איך מוז עס אייך פארציילן, און די מעשה באשטייט אזוי אז ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' וואלף גוטמאן, דער ר' וואלף גוטמאן איז למעשה קום איך גיי דיר זאגן ווער ער איז געווען, דער ר' וואלף גוטמאן איז געווען א מלמד אין מונקאטש, מונקאטשער רב מיט זיין זון חיים לאזער האבן אים געוואלט נוצן פאר שייגעץ שטיק, האבן זיי אים געזאגט אזוי, מונקאטשער רב האט געזאגט איך בין דאך א פארנומענער מענטש, א פארנומענער מענטש מיט גארנישט. באט עניוועי, האט ער געזאגט, איך הער ס'דא אסאך קריטיק און אסאך לשון הרע'ס אויף דעם ר' מעכל לעבאוויטש, וויל איך דיך בעטן א טובה אז ווען ס'עט אריינקומען א פרוי מיט א זאך עפעס צו פארציילן, זאלסטו זיין דער וואס דו וועסט אויפשרייבן פונקטליך, ס'איז גביית עדות געווען ווען און פאר וועם, וכדומה. יעצט מונקאטשער רב אריינצושיקן דארטן זונות האט נישט געהאט קיין פראבלעם ווייל מונקאטש איז געווען די גרעסטע מקום זנות אין גאנץ בארא פארק, ס'איז געווען איינער בנימין לעזער הערבסט ער האט געקויפט פאר אכט טויזנט דאלער א קאוטש פאר מונקאטשער רב, איז דארטן געווען איינער יצחק אהרן פערלשטיין זאגט ער פארן רבי'ן רבי דו שעמסט דיך נישט צו נעמען פון אים א קאוטש דו ווייסט ער האט א בתי זונות דא און דו ווייסט וואס דא גייט פאר? נאכדעם וואס זיי האבן אידישע ווייבלעך וואס זענען מזנה מיט אשת איש, נאכדעם קומען זיי נאך און זיי סטראשען יענעם אז ער עט נישט געבן קיין ווידיאו, קיין געלט, מען זאל דעסטרויען די ווידיאו, דעמאלטס עט עס ארויסקומען צו דיין משפחה. דאס איז וואס זיי האבן געטון אין בארא פארק, ס'איז אלץ געווען מונקאטשער, יענקל שטערן, אברהם אברהם משה, שמעון ברוך טערקלטויב, און גליק, ס'איז געווען ממש די גרעסטע מקום זנות איז געווען אין גאנץ בארא פארק. בקיצור איז געגאנגען דער יצחק אהרן פערלשטיין און ער האט געזאגט זאלסט וויסן, מען האט געכאפט בנימין לעזער הערבסט מיט די און די אשת איש, איך וויל נישט זאגן ווער, איז האט זיך גע'גט, איז פרעגט ער מונקאטשער רב דו שעמסט דיך נישט פון אים צו נעמען א קאוטש? געזאגט דער מונקאטשער רב ברענג א האמער, מען האט צוהאקט דעם קאוטש און מען האט עס ארויסגעווארפן.
עניוועי, דאס איז געווען אלץ מונקאטש. יעצט לאמיר צוריקגיין ווייטער. איינמאל האט מונקאטשער רב געפרעגט איינעם, איך האב געהערט דו ביסט געגאנגען מיט א שיקסע, זאגט ער, ניין זי איז דאך א שפחה, איך האב דאך געטון וואס דיין טאטע האט געטון, דיין טאטע האט אויך חתונה געהאט מיט די שפחה. דאס איז געווען מונקאטש אפיציעל. סאו בקיצור, זנות האט נישט געפעלט דארטן, אשת איש האט נישט געפעלט. געגאנגען, יעדעס מאל מ'האט אריינגעשיקט איינער זאל געבן. טעסטעמאני איז געגאנגען נעבעך בתמימות דער וואלף גוטמאן און ער האט אלעס פארשריבן, ער איז נישט געווען פארמישט אויף די זייט און אויף די זייט, ס'איז געקומען צו אזא פונקט ווי ער האט געזען ס'איז דא אזויפיל זנות, ער איז געווען א מלמד, האט ער איבערגעלאזט מונקאטש, כאטש ער איז געווען א חסיד פון מונקאטשער, ער האט איבערגעלאזט מונקאטש, ער איז געווארן א מלמד ערגעץ אנדערש. יעצט ר' מעכל איז דאך אויך נישט קיין בטלן, ער איז געגאנגען און ר' מעכל האט אים געזאגט געב עס מיר בכתב, איז ער געגאנגען און ער האט עס אים געגעבן בכתב, דער כתב איז דא איבעראל איך דארף נישט פארליינען דעם גאנצן כתב ווייל ס'איז זייער זייער א לאנגע כתב, נאר די תמצית פון דעם כתב איז אז וואלף גוטמאן איז געווען קראנק ער האט געהאט קענסער און ער איז געווען דאס איז זעכצן זיבעצן יאר צוריק און ער איז געווען אין פילאדעלפיע אין שפיטאל און דער שמואל שלמה קויפמאן איז אים געגאנגען וויזיטן, און ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, ליידער גיי איך שטארבן יונגערהייט, אלעס וואס וואס כ'האב געטשעפעט מיט דעם ר' מעכל לעבאוויטש פאר גארנישט, ס'איז אלעס געווען פאבריצירטע מעשות, כאילו אז די פאבריקאציע פון די מעשות איז געווען וואלף גוטמאן, ס'איז שקר, ס'איז געווען מונקאטשער הויף מיטן זון, חיים לוז, עניוועי. און ער שרייבט עס אים אויף א צעטל, א גאנץ אריכות, און ער שרייבט זיך אונטער הקטן שמואל שלמה צבי קויפמאן. דאס איז דעם גרויסן קויפמאן דער עושר ר' ליפא קויפמאנ'ס א זון. שוין, יעצט דאס איז אונטערגעשריבן אין כ"ז בעומר תשע"ח יעצט איז געגאנגען דער ר' מעכל און ער האט געמאכט א גרויסן טיש פסח שני און ער האט געזאגט שיינע תורה און ער האט געהייסן אז איינער זאל דאס פארליינען פונקטליך, און צווישן אז מען בעט אים מחילה אויף די אלע הוצאות דיבה וואס דא איז געווען. איז יעצט אז איר ווילט הערן די גאנצע מעשה באריכות קענט איר עס הערן אויף ר' מעכל'ס האטליין, ס'הייסט נחום ראזנבערג טאר נישט האבן א האטליין, איך דארף זיין אין חרם, אבער יעדער האט זיך א האטליין, פארשטייסט?
ווייל אזוי האט סאטמאר מחליט. עניוועי, די נאמבער צו הערן די גאנצע תורה קענט איר ארויפגיין אויף סעווען וואן עיט, סעווען נאו פייוו, סיקס או סיקס או, דאס איז ר' מעכל'ס האטליין, און איר דריקט נאמבער פייוו, און נאכדעם דריקט איר נאמבער סעווענטי טו, וועט איר הערן דבר אלוקינו, די גרויסע תורות. יעצט שרייבט ער אויכעט אז היינט. צוויי דריי זאכן, איינס איז אז היינט פסח שני ביים טיש זענען געזעסן פיר קינדער פון ר' בעריש לאופער, אריבער געקומען איבערבעטן דעם ניקלשבורגער רעבן אויף די צער און עגמת נפש וואס זייער פאטער המנוח האט אנגעטוהן פארן רעבן און פאר די חבריא, ווי אלע יארן. די צווייטע זאך שרייבט ער, דערנאך האט אויך דער רבי פארגעליינט א בריוו וואס איז געווען א שליח פון המנוח הרב וואלף גוטמאן וואס איז ג אוועק פאר עטליכע יאר צוריק, זיבעצן יאר צוריק מסתם, וועלכער האט ארויסגעגעבן א בוך און כלומר'שטן גביית עדות אנטקעגן אים, דאס מיינט קעגן ר' מעכל, און דאס פארשפרייט. איידער דער גוטמאן איז אוועק האט ער געגעבן. פאר א שליח איבער צו בעטן דעם ניקלשבורגער רעבן און מודה געווען אז דער גאנצער בוך האט ער אליינס געשריבן און אליינס אויסגעטראכט, למעשה האט דער שליח פארגעסן דערפון זיבעצן יאהר, שטעלט זיך פאהר, די פארגאנגענע וואך האט ער געטראפן דעם רעבן דעם ניקלשבורגער ביי ניחום אבלים, און ער האט זיך דערמאנט פון דעם שליחות און ער האט געזאגט דעם רעבן אז די גאנצע מעשה דאס איז דער שמואל שלמה קויפמאן, נאכדעם האט ער אים געזאגט דער רבי געב עס מיר בכתב, האט ער עס אים געגעבן און מען האט עס פארגעליינט ביים טיש, דערנאך האט דער ניקלשבורגער רבי גערעדט בשבחו פון ר' בעריש לאופער וואסער א גרויסער צדיק ער איז געווען, ער האט געבעטן אז זיי זאלן אים מוחל זיין, און דערנאך האט ער געבעטן מחילה פון די בני קהילתו וואס האבן אזויפיל געליטן צוליב אים. וועגן פרנסה שידוכים, צוגרינד געלייגט צער גידול בנים, און אויפגעריסן משפחות, און אזוי ווייטער. יעצט לאמיר אביסל צו צעלייגן דעם מצב. קודם כל, די אלע מונקאטשער ווייסן אז שמואל שלמה קויפמאן איז קיינמאל קיין חבר נישט געווען מיט וואלף גוטמאן. עפעס זאגן זיי עפעס יא, עפעס א שטיקל א ווייטער קרוב, אבער נישט קיין חברים. נאכדעם וויל איך פארשטיין, ער זאגט אז דארטן. אין פילאדעלפיע איז ער געגאנגען און אים מבקר חולה געווען און דארט האט ער זיך מתוודה געווען. דער וואלף גוטמאן האט זיך מתוודה געווען פאר שמואל שלמה קויפמאן. פיין, זייער א גוטע זאך. ס'איז אבער א ליגנט ווייל ער איז נישט געווען אין פילאדעלפיע און וואלף גוטמאן איז נאך אהיים געקומען און האט נאך געלעבט נאכדעם נאך אנדערטהאלבן יאר. ס'איז אלעס שווא ושקר. יעצט פון תשנ"ח ביז יעצט האט ער פארגעסן. איבערצוגעבן דער שמואל שלמה קויפמאן? וואס גייט דא פאר? יעצט בעריש'ס קינדער זענען געקומען יעצט און זיי האבן געזאגט חלום חלמתי אונז האמיר געחלומט א חלום מיטן טאטן, בעריש לויפער'ס קינדער האבן אזוי געזאגט אז די טאטע האט געזאגט ער האט נישט קיין מנוחה ווילאנג מען בעט נישט איבער הרב מעכל. סאו ווילאנג לעבט שוין נישט בעריש? גאנץ א לאנגע צייט. און יעצט האט ער זיך דערמאנט צו קומען איבערבעטן הרב מעכל. זייער פיין. יעצט לאמיר צו צולייגן נאכאמאל. דער וואלף גוטמאן האט נישט געטראפן נאר איין מענטש פאר וועמען ער זאל עס זאגן, ער איז נישט געווען קיין ספעציעלער ידיד מיט שמואל שלמה קויפמאן, און נאך א זאך פארוואס האט ער עס נישט פארציילט פאר קיין שום אנדערע מענטש נאר פאר אים, פארוואס האט ער עס נישט פארציילט פאר זיין ווייב, פארוואס האט ער עס נישט פארציילט פאר זיינע קינדער, און נאכדעם לאמיר פארשטיין, ער האט נאך דא געלעבט דריי און צוואנציג חדשים הער איך נאך די פילאדעלפיע ווען מען האט אים געמאכט די אפערעישאן. און קיין שום דאקטאר האט נישט געוואלט אננעמען די אפערעישאן צו מאכן ביז מען האט געטראפן עפעס עפעס א שפיטאל אין פילאדעלפיע וואס זיי האבן זיך אונטערגענומען צו מאכן. בקיצור, און ער איז צוריק געקומען פון דארטן, און ס'איז ליידער נישט געלונגען, און ער איז שוין א שוכן עפר זיבעצן יאר. יעצט גייט מען זיך נעמען אויף אזא איד און זאגן אז ער האט דעמאלטס תשובה געטון? איך וויל אייך עפעס זאגן ר' מעכל, וואס איר האט יעצט געטוהן איז, איר האט גענומען א חזיר, א גראבן אנגעפאשעטן חזיר, און איר האט עס געוואלט מאכן א קרבן אויפן הייליגן מזבח. איר האט גענומען א מענטש, וואס דער מענטש איז א שוכן עפר זיבעצן יאר, און ער האט פאר קיינעם נישט געזאגט דאס נאר פאר עפעס א ליגנער, און דער ליגנער האט געבויעט א גאנצע מצב, און אויף דעם האט מען עס פאבליסייזט און געליינט אין אייער, ביי אייער טיש, און מיט דעם גייט מען איבערבעטן ר' מעכל. און אויף דעם באגראבט מען א איד וואס איז א שוכן אפר, וואלף גוטמאן וואס ער איז באמת נישט געווען פארמישט אין די גאנצע זאך, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט דא געטון, איך וויל אייך עפעס פרעגן ר' מעכל, לויטן חפץ חיים איז מותר צו טון וואס איר האט געטון? איר זענט דער גרעסטער פארברעכער און דער גרעסטער מחרחר ריב מיט לשון הרע, איר ווילט אייך באדן ווידער אין יענעמס בלוט, דערמאנט אייך ווען איר האט אייך געבאדן, ווען מ'האט זיך געבאדן אין אייער בלוט און אין אייערע קינדערס בלוט און אין אייער ווייב'ס בלוט האט עס אייך נישט געפאלן, נאר איר האט עס פארגעסן. אפאר יאר צוריק האב איך געוואלט גיין אין מקווה, מיין טאטע איז אין א נורסינג האום, און ראש השנה און פאר ראש השנה האב איך געוואלט גיין אין א מקווה, דאס איז לעבן מאנסי, האב איך אפגערופן דעם גבאי, דעם שמש, איך ווייס ווער דארט דער מקווה איד, כ'האב געזאגט איך וויל נוצן די מקווה, איך האב עס געמאכט, כ'האב קיין געלט נישט גענומען, עס האט געדויערט א יאר ביז כ'האב עס געבויעט, און צייט מיט אלעם, כ'האב נישט גארנישט גענומען קיין געלט, איז געקומען צוריק די ענפער, ניין איר קענט נישט דא קומען, די רבנים האבן אייך געלייגט אין חרם, ר' מעכיל איר האט פארגעסן אז איר זענט אויך געווען אין חרם? איר האט פארגעסן וואס מ'האט געטון מיט אייך? על לא דבר, איר האט נישט געבאדערט קיין פליג, מען האט מורא געהאט איר וועט אייננעמען די שטאט, אפשר האבן זיי מורא געהאט פאר מיר אויכעט אז כ'על אייננעמען די שטאט, איך האב ברוך השם איינגענומען, ס'איז נישט די שטאט די וועלט, איטס ווארלד ווייד, זעהסט ליידער האט זיך יעצט איינער אין מאנסי געהארגעט, פארוואס? אויכעט א מאלעסטינג מאוסט פראבעבלי, סא איך וויל אייך פרעגן, איר האט געמעגט ברבים פארליינען אזא בריוו אויף א שוכן עפר וואס איר ווייסט נישט צו דאס איז אמת צו נישט? ס'האט אייך עס מיר געגעבן איינער. שמואל שלמה קויפמאן וואס ער באגראבט א איד וואלף גוטמאן פאר גארנישט? איר ווייסט אז וואלף גוטמאן האט נאר געשריבן וואס דער מונקאטשער רב האט אים אריינגעשיקט די זונות מיט די לגיונות? יעצט דער שמואל שלמה קויפמאן זאגט ער איז געווען אין פילאדעלפיע, נו אויף צו זאגן ער איז נישט געווען קען איך דאך נישט זאגן עדות, און אלע זיינע ידידים קענען נישט זאגן עדות, אבער יעדער איינער טענה'ט אז יעדעס מאל ווען מ'איז געפארן צו דעם וואלף, איז יעדער געווען אינאיינעם. ער איז נישט געווען קיינמאל אליינס וואס מען ווייסט ער איז געפארן, און יעדעס מאל האט מען גערעדט אינאיינעם. ער האט נישט ארויסגעשיקט קיינמאל קיינעם, און ער האט נישט געמאכט איינעם פרעפרענס איבער א צווייטן. און זיי געדענקען קיינמאל נישט אזא מציאות אז שמואל שלמה זאל זיין אליינס מיט וואלף. קיינמאל איז דאס נישט געווען. מען איז געפארן אינאיינעם, מען האט אים מבקר חולה געווען אינאיינעם, און מען איז צוריק געקומען אינאיינעם. יעצט איז געווארן א נייע מעשה אז ער האט קאנפעסט צו אים, ווען? וואו? לצנות. מונקאטשער רב'ס זון האט יעצט מודה געווען פאר איינעם אז דאס וואס ער האט געזאגט אז מעכל האט געגעסן תשעה באב האט ער געגעסן פרענקפוטערס פון פון פעטמארק, דאס איז געווען שקר, ער האט אים געוואלט ארויסזעהן. ס'אנבעליוועבל. די גמרא זאגט

קומט אים גאר מלקות ווייל ער האט עובר געווען אויף לשון הרע. איך וויל פארשטיין דא. וואס מ'האט דא געטוהן? מ'האט גענומען א מענטש און מ'האט אים באגראבן פון קאפ ביז פיס א שוכן עפר זיבעצן יאר ווייל מ'וויל זיך דא ריינוואשן מ'וויל ר' מעכל'ען ארויסארבעטן פונעם סלאם. ר' מעכל ווייסט אז ס'האט אייך אריינגעלייגט? דער שייגעץ חיים לאזער מיט זיין טאטן דעם מונקאטשער רב. נו וואס איז געשעהן? דא איז געווען א שטיקל שיפט אין פאליסי. די לעבאוויטשעס האבן געזען אז זיי זענען נישט גוט געפארן מיט מונקאטשער, דער מונקאטשער האט זיי צוגעזאגט זיי זאלן זיך גיין שלאגן, מ'עט אים ריינוואשן, מ'וועט, מ'וועט, ס'איז אויסגעקומען אז ס'איז גארנישט, ס'האט געקאסט מיליאנען, גייען זיי יעצט יעדן באגראבן. איך בין געווען דער קארעספאנדענט, איך בין, כ'האב געהאט דעם האטליין, האט מען גענומען דעם שייגעץ, דעם שמעון ברוך טערקלטויב אז ער זאל מיך טרייען צו טאפלען, און יעדן האט מען געטרייט, הרב שלמה אהרן קעלנער האט מען געטרייט צו טאפלען ווייל ער איז געקומען זאגן אז ברוך מרדכי איז א מעגא חזיר וואס יעדער האט געוואוסט. און יעצט אז זיי האבן געזען אז ס'איז זיי נישט געלונגען, אט די גאווערמענט גייט יעצט עפענען ברוך מרדכי'ס קעיס און ס'גייט זיין מורא'דיגע צרות וועגן אינטימעדעיטינג וויטנעסעס, ס'איז שוין דא וואס האבן מודה געווען אז מ'האט זיי באצאלט, איך קען נאכנישט רעדן פונקטליך ווייל איך קען האבן פראבלעמס חלילה ווייל ס'איז אינטרודינג אין דזשאסטיס, אבער איר ווייסט נאכנישט וואס דא ווארט פאר די חברה. אזוי האבן די לעבאוויטשעס געזאגט, דער ערשטער שייגעץ דער אבי אבות השקצים איז דאך געווען מונקאטשער רב מיט זיין זון, אזוי גייען מיר זיך איצט נעמען איבער אונטערברענגען דעם גאנצן מונקאטשער רב. האט מונקאטשער-רב געשריגן, ברענג מיך נישט אונטער! פארוואס זאלסטו מיך אונטערברענגען? איך האב דיך דאך געלאזט זיצן אין מיין מקווה טאג און נאכט, האסט דיך דאך ענדזשויט דארט אלע יארן, ברענג מיך נישט אונטער! איז געבליבן אז די לעבעוויטשעס האבן געזאגט, אבער דו האסט דאך אונטערגעברענגט אונזער גאנצע משפחה האסטו דאך אונטערגעברענגט! נו, איז אויב אזוי, ווייל אז ס'גייט איינעם נישט גוט איז דאך יעדער אים שולדיג! האט ער געזאגט אויב אזוי לאמיר מאכן א מעשה, וועלן מיר אהער נעמען א שוכן עפר דעם וואלף גוטמאן, מיר'ן אים האבן אין דר'ערד, מיר'ן זאגן אז ער האט דאס אלעס פאבריצירט, און ס'איז ארויס געקומען דער אמת דורך אן עד אחד וואס ער טאר נישט זאגן די עדות ווייל דאס איז באמת נישט נאר עס קומט זיך אים מלקות, דער שמואל שלמה קאופמאן, ער איז א זון פון רבי ליפא דעם גרויסן עושר, און ממילא עט אלעס זיין גוט, עט. עס ווערן יעדע זאך ריין געוואשן, איי עס איז דא א שוכן עפר וואס ער זיצט און בלוטיגט אין קבר וואס ער הייסט וואלף גוטמאן, אה דעם זאל ער גיין אין דר'ערד, איך וויל אייך זאגן וואלף גוטמאן האט איבער געלאזט אן אלמנה און ער איז געווען א מלמד אין מונקאטש און מונקאטשער רב האט אים צו געזאגט אז ער וועט חתונה מאכן די קינדער מען האט גערעיזט שווערע געלטער, לויט ווי איך הער האט זי איין פרוטה נישט באקומען פון דעם חזר פונעם מונקאטשער רב און ער האט איר אפילו נישט געגעבן א באנגעלא אויף זומער זאל קענען דארט זיין וואס מען געבט פאר יעדע אלמנה. דאך אזא לאולייף, אזא דזשיפסי, א ציגאנער, איז יעצט גייען זיי אריינווייקן א מענטש, סאו איך בין פשוט דא צו זאגן אז דער עולם זאל נישט ווערן פארפירט מיט דעם גאנצן חלום, מיט די חלומות, מיט די חלום חלמתי'ס, דאס איז א תעמולה, א מאוומענט אז מ'זאל ריינוואשן די מונקאטשער מיט ר' מעכל, און אז זיי זענען גארנישט שולדיג, ס'איז גאר געווען אן אנדערער, ווייל ווען נישט שרייען די לעבאוויטשעס האסט דאך אונז אומגעברענגט. האסט זיך גענומען פון ר' מעכל'ן געמאכט א שמאטע, און זיי גייען באצאלן די מונקאטשער, האט די מונקאטשער געזאגט באצאלטס מיר נישט, לאמיר מאכן שלום, לאמיר עס ארויפווארפן אויף א דריטן, אויף א שוכן עפר, און אלעס וועט פיין פארן. יעצט, ר' מעכל, דו האסט נישט געטארט אזא זאך ליינען ביי דיין טיש, עס האבן עס געהערט הונדערטער מענטשן, ס'גייט ארום איבער די גאנצע וועלט, ס'איז געהעריג לשון הרע, יענער איז א שוכן עפר, און דו דארפסט יעצט גיין איבערבעטן דעם וואלף גוטמאן. ווייל ער איז א שוכן עפר, און דאס וואס דו האסט געטון האלט איך דאס אויך איז בתום לבבך, דו ווייסט אפילו נישט וואס זיי האבן געטון מיט דיר, דו ווייסט נישט דעם אמת. חיים לוז, די נאנטסטע פון חיים לוזער'ן מיט מונקאטשער שייגעץ האבן מיר געזאגט אז זיי האבן גענוצט דעם וואלף גוטמאן ווייל ער איז געווען א גוטער שרייבער, און מונקאטשער רב האט געזאגט איך קען נישט זיצן שרייבן א גאנצן טאג גביות עדות איך וועל דיר עס אריינשיקן און דו עסט אלעס אויסשטעלן, נאכדעם ווען ער האט געזעהן אז דא טויג עפעס נישט איז ער אליין אוועק פון דעם, אבער ער האט נישט געשריבן וואס ער האט געוואלט, ער האט געשריבן וואס דער מונקאטשער האט אים געשיקט זיינע זונות און זיי זאלן קומען זאגן עדות. יעצט איך וויל אייך זאגן ר' מעכל אז איר באדט אייך מיט יענעמס בלוט עט איר נאכאמאל דורכפאלן, טראסט מי, איר טארט דאס נישט טוהן, דאס איז געווען א נישט אויסגעהאלטן נישט על פי הלכות לשון הרע און נישט על פי קיין שום הלכות. בעריש קומט אין חלומות און ער זאגט ער האט נישט קיין מנוחה, ער האט זיכער נישט קיין מנוחה, אבער ס'איז נישט שייך דא מוחל צו זיין, ווי קענט איר מוחל זיין ר' מעכל אז מ'האט צובראכן אייערע קינדער, ס'איז דא עטליכע גויים געווארן גוי'טעס גמורות, ס'איז דא עטליכע וואס זענען אראפ פון זינען, איר קענט אויף דעם מוחל זיין? ס'איז נישט אייער פראפערטי. ס'איז נעבעך א אנפארטשענעט סיטשועישן אז איר זענט אזוי געלונגען געווען און מ'האט אייך נישט פארגינען. אבער איר קענט אויף דעם נישט מוחל זיין. אז בעריש לאופערס וויל מ'זאל אים מוחל זיין זאל ער אראפקומען דא בהקיץ און שטעלן זיך אויף אייער טיש און זאגן איך בין סארי. אדער דען דעט איך גלייב די גארנישט די חברה. בעריש האט געהאלטן ביז צום לעצטן טאג אז ער האט מקנא געווען קנאת השם צבקות. די וואס האבן מיך געוואלט אונטערברענגען דא די די. ענדזל שטערן מיט, עס איז געווען א גאנצע קאמפעני דא אין קליימער, די אלע נואפים וואס האבן געוואלט אז דער שמו זאל קענען ווייטער שטופן אין די קינדער, עס איז געווען דא דער יצחק שטערן מיט דעם ענדזל, די אלע חברה, די נואפים, די שקצים, די האבן געמאכט א גאנצע כנופיא, און די רבנים וואס מען האט גענוצט האבן אפילו נישט געוואוסט אז מען נוצט זיי, ר' מעכל זיי נוצן אייך יעצט, ר' מעכל זיי ווילן אייער נאמען כשר'ן ווייל טאמער נישט גייען די לעבאוויטשעס זיך נוקם זיין אינעם מונקאטשער. און איר טארט אזעלכע זאכן מיט אייער טיש נישט מאכן, איר מאכט חוזק פון אייך און פון אייער טיש. ס'איז געווען א קנאה שנאה, מען האט אייך נישט פארגינען, און אזוי ווי מען האט אייך נישט פארגינען האט מען אייך געוואלט אין דער ערד לייגן, און דער מונקאטשער רב מיט זיין זון האבן דאס געפלאנט און געמאכט און צוזאמגעשטעלט. און דערפאר דער מונקאטשער אויך געווען אן אויסגעשפילטער מענטש, ער איז א שקרן און א ליגנער, און מען האט אריינגעמישט דא שמואל פריד מיט אלעם, און ערנסטע רבנים, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט זיך געשעמט צו עפענען זיין מויל, און ער האט באצאלט א ביטערע פרייז, ער איז אראפגעגאנגען אין די היסטערי ווי א פארלירער, און עט די ענד אוו די דעי האט ער נישט געקענט גיין אין די גאס אין וויליאמסבורג, פארוואס האבן זיי זיך נישט אנגענומען פאר אים, וואס, אין וואסערע סאסייעטי לעבט מען? איינער זאל זיך נישט אננעמען? און די זעלבע איז מיט די אלע מלחמות וואס מען האט געפירט, ס'איז אלעס געווען שקר, בלאף, קנאה, שנאה, פאליטיק, דאס איז אלעס וואס ס'איז געווען. דער רבי האט געפירט קעגן די ציונים האט ער געפירט אן ערנסטע מלחמה, אבער דאס איבעריגע איז אלץ דזשאוקס מיט באלאוני. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מען איז געוואויר געווארן אז איינער פון משה הירש צו דער זון צו דער נעמט גאר א טשעק יעדן חודש פון די פאלעסטינער. די גאנצע מלחמה קעגן ציונות איז געלט און ביזנעס, ס'איז נישט דא היינט קיינער וואס איז קארעקט און ער איז ערליך. און יעצט זיי דערציילן אז ווען דער וואלף גוטמאן פלעגט זאגן אין מונקאטשער רב ער קען דאך נישט מברר זיין די אלע זאכן, האט אים מונקאטשער רב געזאגט דו דארפסט נישט מברר זיין גארנישט, איך שיק דיר שוין די חברה, דו דארפסט נאר פארשרייבן, און דו ביסט א גוטער שרייבער און פארשרייבער. ער האט אים געזאגט אזוי ווי דער וויען רב האט מיר געזאגט, איך בין דעת תורה און דו מוזט מיך פאלגן. זאג איך אים, רבי אז דעת תורה האט באנקראטירט ווען איך פאלג ווען אייך אכט יאר צוריק און איך שפאר צו דעם האטליין בין איך אין בענקראפסי און גאנץ כלל ישראל אין בענקראפסי. אזוי וויל איך און אזוי וועט זיין. זאג איך, איר זענט נישט מיין רב, איך האב נישט מיט אייך גארנישט, איר קענט מיר נישט זאגן אזוי וויל איך. אוואקאט האט געזאגט, נאכדעם ווערט מען געוואויר ער האט דא ביזנעס. מיט די גאנצע חברה, מיט די טייטלבוימישע, ירמי' טייטלבוים, און דעם ירמי'ס זון זיצט אין ארץ ישראל און ער ווארט יעדע מינוט מען זאל אים אויפפיקן, לויפט ער ארום צו אלע בעל מקובלים אז מען זאל מיך קאנווינסן, ער פרעגט ווער האט השפעה אויף נחום ראזנבערג, ער האט אים געזאגט זייער א גוט ווארט, דו וועסט האבן די גרעסטע השפעה, דו קום אהיים דא מ'וועט דיך שטעלן צו משפט. יעצט ס'שטייט שלושה היו באותה עצה, ס'איז געווען דריי מענטשן אין די עצה, איינער איז געווען בלעם, איינער איז געווען איוב און איינער איז געווען יתרו. יתרו שברח האט ער זוכה געווען צו האבן א איידעם ווי משה רבינו, איוב ששתק נידון ביסורים, און בלעם וואס ער האט געזאגט לאמיר מכשיל זיין די אידן, ער האט מען אים געהארגעט ווען ער איז אנטלאפן אויפן שווערד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן די גאנצע זאך דא, מען דארף רעדן, ס'האט זיך געמאכט דא עפעס אזא זאך וואס ר' מעכל לעבאוויטש האט געברענגט דא חלומות, ער האט אראפגעברענגט פון יענעם עולם דעם, גוטמאן און ער האט פארגעליינט ביי זיין טיש דאס, ממש א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, וויל איך זאגן ס'איז דא שלושה שהיו באותה עצה, איינער איז דער פאער הדור וואס איז געווען דער רב וואזנער, רבי שמואל הלוי וואזנער, דער האט בחייו האט געשריבן פארן בעלזער רב א בריוו זאלסט וויסן אז דו האסט געטון אן עוולה, האסט גערעדט אויפן סאטמאר רב, און אים גוט מבזה געווען.

כ'זאג מיין טאטן אז ער זאל נישט דיר קומען זאגן אין חלום אז דו וועסט קומען נעמען געלט פון מיר, ניין, טו פארקערט, זאג מיין טאטן ער זאל קומען מיר אין חלום זאגן אז איך זאל דיר געבן דאס געלט, ווייל דו ווילסט דאך עס נעמען, איך האלט מער נישט ביים געבן. סאו מיט דעם וואס מ'האט דאס געטון איז עס א מורא'דיגע זאך, מ'האט אנגעהויבן צו פסק'ענען מיט חלומות. און יעצט זיי ברענגען דא אז דער.

פארוואס איז ער נישט אנגעקומען צו די התאחדות אדער צו מונקאטשער רב בעת מען האט אנגעהויבן צו בויען די תורה אויף אזעלכע מיסטיקלס? ס'טויג נישט דאס געשעפט. שטעל דיר פאר ווען אהרן טייטלבוים רופט זיך אן און ער זאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, מיין טאטע איז מיר געקומען אין חלום אז איך באקום אלעס, אדער מענדעלע האגער וועט זאגן דער זיידע איז מיר געקומען אין חלום אז מען מעג קומען אן א הויז אין שול. כ'האב געהערט אז ס'איז געווען די סעודה פון ר' שמעון, האט מען געהייסן צוויי מענטשן זאלן זיך וואשן אויף א חלה, פארוואס? ווייל צוויי בעקער זענען געשטארבן, איינער איז רייזמאן און דער אנדערער איז שמעיה, שמעיה'ס געלבמאן, פארקויפט אויפן רבי'נס זאך דא איד אין לאנדאן, גאר א חשובער איד, ער איז געווען א תלמיד פון רבי'ן אין די יונגע יארן, האט ער געזאגט אז ער וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל פעלט נישט אויס די רודפים זאלן קומען צו מיר, האט ער געזאגט ר' שלום יענקל געלעכטער אזא מין נייעם רבין אז אזא רבין האט מען נאכנישט געהאט, וואס ער האט געוואלט האט ער געשריבן. באלד האט ארויסגעקומען א בריוו אז דער רבי האט געזאגט אז דעם גאנצן ויואל משה האב איך בכלל נישט געשריבן, כ'האב עס געטראפן ערגעץ אין די שמות און כ'האב עס צוזאמגעשטעלט און כ'האב געשריבן מיין נאמען דערויף. נאך ארויסקומען וואס דו ווילסט, כ'האב אים געזאגט, מ'האט דאך ארויסגענומען דעם רבין פון מאנרא אויך. איינער וועט זאגן, דער רבי האט קלאר געזאגט אז ער איז מעודד מדינת ישראל, וואס טוט מען מיט אזאלכע זאכן?

וואס די מתים קומען צו זעהן זאגן זיי די אלע זאכן, כ'האלט אז דער מעז זאל אים אויך אפשניידן דעם אויער, ווען אריין קומט אן אפגעשניטענעם אויער צום לעזן וועט מען אים גלייבן, וואס ער וועט זאגן וועט מען אים מוזן גלייבן, אבער אז ער האט דעם אויער, ביידע אויערן, איז גארנישט, אדער ער זאל אים צונעמען די אויער. שטייסט? דימער רב האט זיך גע'חלומ'ט אז איך דארף צומאכן דעם האטליין. ס'איז די חלום. ער זאל ווייניגער שלאפן וועט ער נישט חלומ'ען אזעלכע שטותים. זיצט דער וואלדוויגען אזא חסיד פונעם מונקאטשער אז ער פלעגט קראנקערהייט גיין צום טיש ווייל ער האט געזינגען קייל אדון. ס'איז אנבעליוועבל מענטשן ווערן משוגע פאר די עבודה זרות אז ס'איז ממש א שרעק. יעצט איך בין א גרויסער חסיד פון איבערבעטן מענטשן אבער נישט אויף אן אנדערעס בלוט. וואס טוט עטץ יעצט? די זעלבע זאך נאכאמאל. עטס גייטס נעמען און איבערבעטן דעם ר' מעכל לעבאוויטש אויפן בלוט פון וואלף גוטמאן? וויל איך זאגן, ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער א אינגערמאן אז ער איז געווען אין בית החיים אין לאנג איילענד, געווען יעצט אין בית החיים א יארצייט פון זיינס א משפחה, איז ער גראדע נישט קיין סאטמאר אינגערמאן, איך וויל נישט זאגן וועלכע לאום וועלכע נעשענעלעטי ער איז ווייל ער וויל נישט אויב מ'זאל אים זאגן, איז למעשה איז אזוי, ער זאגט מיר. אז זיי זענען געווען אזוי, זיין משפחה איז געווען פיר מענטשן, און ס'איז געווען דארט נאך עפעס א משפחה וואס איז געווען זיבן מענטשן, ס'איז געווען פיר און זיבן, איז זיי זענען געווען אין איין בית החיים, דארט איז דא אזוי, קלויזענבורג, וויזשניץ, בעלז און סאטמאר איז אין איינעם, דארט איז לאנג איילענד, דארטן ביי בלאק עיטין, ווער ס'ווייסט ווי דאס איז. בקיצור, קומען צו די זיבן מענטשן צו די פיר מענטשן, און זיי זאגן אז זיי ווילן זיי זאלן צוקומען דא צו עפעס א מצבה, איז פרעגן זיי פארוואס, זאגן זיי מ'וויל האבן א מנין. וואס איז, וואס דארפסטו א מנין? האבן זיי פארציילט א מעשה אזוי, ס'דא צוויי פרויען וואס האבן געשיקט איבערצובעטן א מיידל וואס איז געשטארבן אלס מיידל און זי ליגט אין סאטמאר אין לאנג איילענד. צוויי פרויען דא האבן איר גורם געווען דעם טויט. זיי האבן נישט געוואלט פארציילן וואס, ווער און ווען, נאר זיי ווייסן זיי האבן איר גורם געווען דעם טויט. און די מיידל איז געשטארבן אלס מיידל פון פֿופֿצן יאר, זי האט קיינמאל נישט זוכה געווען חתונה צו האבן, אזוי ווי דער בחור אין מאנסי האט זיך אויך געהאנגען, קיינמאל נישט זוכה געווען, א מאמע האט זיך מיט אים געפלאגט פֿופֿצן יאר און געברענגט אויף די וועלט און אים אויפגעכאוועט, און יעצט איז ער געווען פרי מיט פאר סאמבאדי, עניוועי, און מען דארף דאך האבן א מנין איבערצובעטן, האבן זיי געבעטן זאלן זיך צושטעלן דא אויף אפאר מינוט, האט ער געהערט ווי די, ווייל ליינען ליינט עס פאר א מאן נישט קיין פרוי, ער האט געהערט. ווי א פרוי וואס הייסט אזוי און אזוי האט געשיקט א שליח א מנין איבערצובעטן אונז ווייסט מען אונז זעמיר גורם געווען דיין טויט אונז וויל מען זאלסט מוחל זיין דערנאך האט מען געליינט פון די צווייטע פרוי צוויי פרויען זענען געווען אינוואלווד אין דעם יעצט דאס איז קלאר אז מטוט יענעם בא'עוולה'ן דארף מען יענעם איבערבעטן אבער מדארף מודה זיין. מונקאטשער שטינקאטשער רב, זאג אזוי, איך בין א שייגעץ אלע יארן געווען, און מיין זון האט מיך אנגעדרייט, האט זיך מיך אנגעדרייט קעגן מיין איידעם אויך, און יעצט וויל מען אנדרייען אז ס'איז גאר די שולד פון וואלף גוטמאן, ס'איז נישט די שולד פון וואלף גוטמאן, מונקאטשער רב, דו ביסט דער שייגעץ און חיים לאזער איז דער שייגעץ, און רב מעכל דו האסט קיינמאל נישט געטארט פארליינען אזא בריוו, דו האסט געמאכט פורים פון דיר פון דיין משפחה, דו האסט געמאכט פורים פון דיינע קינדער, דו האסט געמאכט פורים פון יעדן און פון דיינע חסידים. דו מיינסט אז אין די גאס הייסטו יעצט א הירא ווייל מען האט געזאגט ס'איז געווען שקר? אונז האמיר אלץ געוויסט ס'איז געווען שקר, נאר דאס וואס דו האסט דיך ארויפגעלייגט אויף א מענטש וואס ער איז א שוכן עפר יעצט דארפסטו אים גיין איבערבעטן ברבים ביי דיין טיש. יעצט דאס וואס בעריש לויפער'ס קינדער זאגן אז זייער טאטע איז זיי געקומען צום חלום וויל איך דיר זאגן, ווען דער ישועות משה איז געגאנגען מנחם אבל זיין דעם גערער רבי דעם פני מנחם האט ער אים געזאגט איך האב מיר געחלומט אז דער בית ישראל איז אויף. העכסטן פלאץ ווי ער קען זיין און ער איז זייער צופרידן. פני מנחם האט נישט געקויפט די באלאני, האט ער אים געזאגט, עס זעט אויס אז איר דארפט אביסל מער זיצן לערנען ביינאכט תורה און נישט שלאפן, אז איר האט צייט צו חלומ'ן אזאלכע חלומות. איז די זעלבע דא אויכעט. בעריש'ס קינדער דארפן אנהייבן צו ווערן גרעסערע מתמידים אביסל, און זאלן אנהייבן צו לערנען ביינאכט תורה און נישט זיך חלומ'ן פון זייער טאטן די אלע זאכן. חיים שיע, דער רבי פון די מאמזעריקא'ס, האט פארציילט אמאל פאר זיין שווער, פאר'ן ברך משה, אז ער האט זיך גע'חלומ'ט מיט'ן רבי'ן אז ער איז אויפ'ן העכסטן פלאץ. האט אים דער סיגוט'ער דאס זעלבע געזאגט, ליסן, זעץ דיך לערנען ביינאכט, נישט גיי ארום חלומ'ן. און מונקאטשער רב האט יא שוין אן ערד געראכן, און דאס איז שוין אויכעט די עכטע מעשה. הייב אן תשובה צו טון אביסל. לאז נישט איבער אזא חזר שטאל, אזא קהילה מיט אזא מקווה. ס'איז ממש א שרעק, די רבנים, ס'איז דא בעסערמינער רב. ער איז מיט ברוך מרדכי'ן עפעס א משפחה, איז האט ער געזאגט יעצט פאר איינעם אז ער וויל ברוך מרדכי זאל קומען צו אים אין מקווה, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער קוק אהער, ער גייט אין בורשטין און ער ענדזשויעט זיך דארטן, זאל ער קומען צו מיר, ס'זאל די ס'זאל ציען בחורים אז זאלן קומען צו מיר, ווייל ס'דא א חזיר וואס ער ענדזשויעט זיך נעבעך מיט זיי. אזא מין אומגליק די שפראך פון די רבנים, ס'איז דא איינער הייסט ר' מאיר קליין, ער איז אזא מעגא חזיר אז זיין גלייכן איז נישט דא, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון אלע מקוואות, ער גייט שוין היינט אויך דארטן אין בעסערמין, זאגט ער די בעסערמינער אז כ'האב שוין א חזיר מאיר קליין, זאל שוין קומען נאך א חזיר ברוך מרדכי. דער מאיר קליין באקומט פרישטאג יעדן טאג אין סאטמאר און פארט העמילטאן. האט מען אים מעורר געווען דארטן פאר דער וואס ס'פירט עס, ער הייסט נאסאדער רב, ער איז דער בעל אחריות, ביי לאנטש איז ער דער לאנטש רבי, האט מען אים געזאגט טו א טובה לאז נישט דעם חזיר מאיר קליין אריין, האט ער געזאגט איך בין אחריות איך וואטש ער איז א וואוילער מענטש ער איז שוין צו אלט פאר די אלע שייגעץ שטיק, נאסאדער רב גייט אריין אין בעסערמינער מקווה וועט איר אים טרעפן יעדן טאג זיך ווייקן אפאר שעה און כאפן קינדער, די אלע קליינע מקווה'ס זענען נאך אין דער ערד, איך זאג יעדן לאז נישט דיינע קינדער גיין אין מקווה. נאכדעם האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך, דער בעסערמינער רב זאגט א מורא'דיגע זאך, א מענטש גייט אין מקווה, באצאלט ער, איך ווייס א דאלער צו צוויי, איך ווייס דאך נישט וויפיל ס'קאסט, מיך לאזט מען דאך נישט גיין אין קיין מקווה, זאגט ער, פאר דעם קען ער זיצן פינעף מינוט אדער פינעף שעה, זאגט ער, ער גייט מאכן א נייע זאך, אין טורנסטייל ווען מ'גייט ארויס, וועט ער זאגן ווען דו ביסט אריינגעקומען, און דארפסט באצאלן פאר יעדע פופצן מינוט פינעף דאלער. און דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז ממש א שרעק און ס'איז אן אומגליק. און מונקאטשער רב איז די זעלבע חזיר'ישע מקווה. יעדער חזיר אין בארא פארק האט דארטן דאס פלאץ. און יעצט וויל ער זיך אלעס ריינוואשן. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. דער אייבישטער האט געזאגט, זייטס אין גלות און זייטס וואויל. און אונז פארגעסט מיר דאס. יעצט איז דא אין ערוץ שבע אין ארץ ישראל איז דא א גאנצע אריכות אז ס'גייט יעצט זיין די וואוטס, די דזשענערעל עלעקשאנס. אין ענגלאנד.

פאר די אידישע וואוטערס וואס כאטשיג נארמאל דארף מען דאס נישט נוצן יענעמס פרייוועט שוואכקייט ווייל ער האלט אז מען מעג זיין געי. זי, די לעיבאר קענדידעט, איז א אידישע פרוי און זי זאגט אז פריער איז איז געי און ממילא טארן די ארטעדאקס אידן נישט וואוטן פאר אים. שרייבט דער צייטונג אזוי אז כאטשיג למעשה איז נישט דא קיין שום געזעץ אין אידישקייט אז מען טאר נישט וואוטן פאר געי, איר הערט וואס דא טוט זיך? הערט וואס די צייטונג שרייבט? פון דעסטוועגן דאך איז מען ארום געגאנגען קעמפעינען אז מען זאל נישט וואוטן פארן ווייל ער איז געי, איר הערט א חילול השם? אוודאי אז אין די גאנצע וועלט פראמאוט מען געי, אין אגודה מיט סאטמער מיט יעדן און פארמישט מיט די געי פארטיס, אוואדע פארשטייט דער גוי אז ס'איז נישט דא קיין שום זאך על פי אידישקייט אז מ'זאל נישט וואוטן פאר געי. וואט א שעים אן אס. שרייבט ער אז איר פארטי איז געקומען אנדער פייער ווייל ער אקיוזט זי אז זי האט געטון א זאך וואס דאס איז נישט אויסגעהאלטן ווייל מ'האט זי אקיוזט אויף סעלינג וועליוס פאר וואוט זי וויל מ'זאל וואוטן געט זי אוועק איר וועליוס כאטשיג זי אליינס שטיצט געי זאגט ער די זעלבע פרוי איז געשטאנען און ס'איז געווען א פרעדאמינענט מוסלים אודיענס זענען געווען מענער און פרויען סעגריגעיטעד ביי דזשענדער, און קוק ווי אונז האלט מיר אידן, ס'איז ממש איז א שעים. יעצט איך וויל זאגן, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס האט געליינט דעם צאינה וראינה, זי האט אזוי געוויינט, מ'האט פארקויפט יוסף, יוסף, אוי ס'איז געווען געפערליך, נעקסטע יאר ליינט זי עס נאך, האט זי געלאכט, פרעגט מען זי פארוואס לאכסטו היי יאר און פאריאר האסטו געוויינט, האט זי געזאגט, ביז ווילאנג. יוסף האט נישט געוויסט וואס די ברידער גייען טוהן צו אים האט ער איז דער האט מיר וויי געטוהן אבער האסט דאך שוין געדענקט פון פאר א יאר וואס זיי האבן געטוהן און ביסטו געגאנגען נאכאמאל און די זעלבע ארבעט דאס אויכעט עס איז דא דער הארפענעס סרול דוד ער האט אונטער געשריבן קעגן מיר נאכדעם זעהט ער דאך אז ער איז נישט גערעכט געווען זאגט מען אים געב א לעדער אוו ריטריוועל ניין דאס וועט ער נישט טוהן דאס וועט ער נישט טוהן פארוואס ער האט מורא פאר זיינע ספרים וואס מען וועט זיי עניוועי ארויס ווארפן פון איבעראל ס'איז דא איינער וואס ער הייסט פיליפ ראזענטאל, ער איז א גרויסער לוחם קעגן די אינטערנעץ מיט אלעם. למעשה איך ווייס נישט צו ער איז אן ערליכער צו נישט, אבער אויב ס'איז אמת וואס יאיר האפמאן זאגט אז ער געבט טערעפי פאר פרויען איז עס א פראבלעם. איז דא איינער ראביי יאיר האפמאן און ער האט זיך צוזאמגענומען מיט דעם אהרן פעלדמאן פון נר ישראל און זיי האבן ארויסגעגעבן זייער א מיאוס'ן בריוו אויף אים אז מ'טאר אים נישט נוצן וכדומה. יעצט סרול דוד, איך האב געוויסט פארדעם אז ער גייט אינטערשרייבן האב איך אים געזאגט אזוי מיש דיך נישט די ווייסט נישט דעם פאליטיק דארט איינער זאגט אז דער ראזענטאל איז יא אן ערליכער און איינער זאגט אז נישט איינער זאגט ווייל ער שלאגט זיך קעגן די וואס זיי קוקן שמוץ אויף די אינטערנעט און אויך איז ער א לוחם קעגן פעדעפיילס וויל מען אים באגראבן און איינער זאגט אז ער איז טאקע א חזיר וויאזוי ס'זאל נישט זיין האב איך אים געזאגט די האסט זיך נישט וואס צו מישן. ס'איז נישט קיין ווילימסבורגער פרשה, לאז אז יעדער זאל זיך ערלעדיגן זיינע זאך, און דער צודרייטער געגאנגען האט יא געגעבן זיין חתימה, און נאכדעם האבן זיי אים, דער עולם האט זיך אים אנגעהויבן צו אטאקירן, ווי קומט. איז ווי קומט א חסידישער רב קודם כל ער זאל זיך אריינמישן אין אזא זאך, און נאכדעם די צווייטע קשיא איז, דו זאגסט מ'זאל'ס מפרסם זיין אויפן אינטערנעט, אינטערנעט איז דאך טרייף, וועל האסט פארגעסן? מ'האט דאך אויסגעגעבן אפאר מיליאן דאלער אויף די מלחמה קעגן דעם אינטערנעט. געבן א חתימה איז דער סוף געווארן אז ס'איז געווארן א גאנצע קאנטראווערשל אישו, יעצט שרייט סרול דוד אז ער האט קיינמאל נישט געגעבן די חתימה, סרול דוד ביסט א ליגנער, איך בין געווען אויפן טעלעפאן מיט איינעם וואס ווען ער האט גערעדט מיט דיר האסטו געזאגט יא דו געסט די חתימה, נאכדעם האסטו צוגעזאגט אז א מאן טאר נישט גיין צו א פרוי פאר א סעקייעטרי און א פרוי טאר נישט גיין צו א מאן, יענער לאכט שוין פון דיר, יענער שרייבט שוין וואס ער וויל. און אז דו ווילסט ארויסגעבן אז א מאן טאר נישט גיין צו א פרוי און א פרוי טאר נישט גיין צו גיין צו א מאן, געב ארויס א בריוו אליין, זי דארף נישט האבן די פארשלעפטע רבנים. סא יעצט האט ער עס געכאפט אזוי ווי עס דארף צו זיין, ער וועט זיך אויסלערנען. ביי מיר איז עס אויך אזוי געטון, האסט געגעבן א חתימה, נאכדעם לאכן זיי שוין פון דיר, זיי ברויכן דיך שוין נישט, דו קענסט שוין אפילו נישט צוריק ציען. אפשר זיבעציג יאר נאך דיין טויט וועסטו שיקן א חלום דורך מעכל לעבאוויטשן אז דו ציעסט צוריק, ווער ווייסט.

שטעלט זיך פאר, עניוועי, איז ער וויל אז די אידן פון גאלדערס גרין זאלן אים נאכאמאל אילעקטן פאר אן עם פי פאר א מעמבער אוו פארלעמענט. קען זיין וועגן דעם האב איך נישט געהאט קיין זכי' צו ענדיגן די מקווה אין גאלדערס גרין, יעצט הייב איך שוין אן צו פארשטיין, אוי געוואלד, אין וואסער א מין תהום איך וואלט געווען אריינגעפאלן צו מאכן א מקווה פאר די אידן וואס זיי וועהלן פאר אזא מניוול. יעצט צו וועלן פאר דעם שייגעץ מיינט אז דו צוברעכסט די אידישע לייף סטייל, דו צוברעכסט די גוי'אישע לייף סטייל, דו מאכסט א חורבן.

איינער, א ראביי האט דארטן געזאגט אז אים באדערט נישט אינגאנצן אז ער האט נעבעך אומגליקליך געמאכט קינדער, אים באדערט נאר דאס אז מ'האט אים געכאפט און ס'איז געווארן, ער איז געווארן א באקאנטע פיגור אלס א פעדעפייל, ער האט נישט קיין שום רימארס גארנישט, דאס זענען שוין זיינע מענטשן וואס זיי טעסטיפייען קעגן אים, און מ'וועט זען וואס ס'וועט זיך אויסלאזן, יעצט אבער גיין ווייטער. ס'איז דא די מנובלות, איך רוף זיי חי לייף ליין. די לייפער, די וואס האט נעבעך מכשיל געווען פֿופֿצן מיידלעך אין אוסטראליע, און יעצט סוען זיי איר קודם פאר דזשעיל טערם און נאכדעם פאר געלט אויכעט, און ס'איז דא דארט אין דער בעק זאל נעמען פאר אלדי אידישע קרענק אן עק, אברהם הערש בעק דער רב וואס ער האט נישט געלאזט מ'זאל קומען פארווערד, יעצט האבן זיי זיך גענומען איבער אים און מ'סועט זיין. קהילה פאר גרויס געלט, זיי גייען זיך אויסלערנען די רבנים די הארד וועי, אבער ס'פארט גוט, ס'פארט צוביסלעך און ס'פארט שטייט, אבער ס'פארט. יעצט איז דא נאך איינער אין מאנסי, יעצט געדענק איך זיין נאמען גבריאל באדענהיים, ער איז געווען דער פרינציפעל פון א סקול און מ'איז געקומען זאגן אז ער האט געטאטשט קינדער, איז מעי דעם זיבן און צוואנציגסטן גייט זיך אנהייבן זיין טרייעל, ער איז אין א ישיבה וואס הייסט בית מקרא אין מאנסי, און מ'וועט יעצט קענען ארויסנעמען אלע ענקערע קינדער פון דארט. יעצט איז דא נאך איינער וואס ער לערנט אין כולל אין וואודרידזש דארטן ביי דעם וואכטפויגל, דער שייגעץ וואכטפויגל האט געגעבן אן עליה דעמאלטס ווען אונז האבן זיך ארומגעשלאגן מיט דעם יודא קאלקא האט ער אים געגעבן אן עליה ביי זיך אין בית מדרש, קיצור ער האט דארט א כולל געמילות חיים BOUKRIS. קריס, נײַן און צוואַנציק יאר אלט, ער וואוינט אין סאוט פאלסבורג, מען האט אים ארעסטעד עפריל דעם דרײַ און צוואַנציקסטן ווייל ער האט געטאטשט אן עלף יעריג קינד אין סאליווען קאונטי, און דער דזשאדזש האט נישט געוואלט ארויסלאזן נאר פאר א מיליאן דאלער בעיל, ענדליך האט מען אפגעהאנדלט פאר צוויי הונדערט טויזנט דאלער, ער האט געגעבן זיין ווייב'ס מיט די קינדער'ס פאספארטס מיט אלעם, יעצט א מורא'דיגע זאך. יעדער ווינדערט זיך וואס האט ער עפעס געגעבן אזוי גוט מען האט געבעטן נאר זיין פאספארט וואס האט ער געגעבן די ווייב'ס און די קינדער'ס אויכעט דאס איז זייער פשוט ווייל ער וויל נישט זיי זאלן אנטלויפן ווייל זיי זעהן דאך וואס פאר א חזיר ער איז גייען זיי אים איבערלאזן דא און דאמפן ער איז געקומען פון אויסלאנד געווען דא א סטודענט ער האט זיך געלערנט הוראה מיט אנדערע זאכן איז אן ארץ ישראל'דיגער סיטיזען עניוועי ס'איז גוטע נייעס קענעט גריבעץ דער וואס האט אין מאנסי אין ניו סיטי האט ער א גאנצן אין ביים זאגאר ביי ביים דיסטריקט אטוירני, ער האט איבערגענומען דעם קעיס, יעצט וועל מען זען ווי מ'וועט אנקומען, אבער קודם כל, ס'איז שוין נישט אומזינסט מער, קינדערישע פלייש קאסט שוין א פרייז, היינט איז אויך באפרייט געווארן אין ברוקלין א אף דיוטי קאפ וואס ער האט געשאסן א מענטש, מ'זעט די ווידיאו, יענער האט אים גארנישט געבאדערט. און ממש האט אים געשאסן, זעט אויס ס'איז געווען ער האט אים געלאקערט אויף אים, און די דיסטריקט אטוירני מיסטער טאמפסאן האט געזאגט אז ער זעט נישט קיין שום זאך עווידענס אז דאס איז געווען דירעקט געמאכט, ס'איז געווען סעלף דיפענס, און יעצט האט זיך יעדער גענומען איבער אן אלל אוט וואר, ער כאפט נישט, ער קען נישט פירן דאס געשעפט, ער מוז זיך לעקן צו די יוניאן פון פאליס, ער מוז זיך לעקן צו דעם און צו די סאטמארע דאלערס און אזוי ווייטער, סאו נישט נאר די קינדער זענען נישט סעיף, קיינער איז היינט נישט סעיף. א גוטן שבת און א פרייליכן א לעכטיגן שבת.